ער דערציילט ר' מענדל פוטערפאס דערציילט אז ער האט דאך געהאט מעשות פון סיביר דארטן, וואס ער איז אריבער געגאנגען דארטן סיביר, ער האט דערציילט אן אינטערסאנטע זאך אז דארטן געווען אין סיביר, ער איז געווען דארטן, מען האט דארטן גע'אסר'ט זיך צו שפילן קארטן, מען האט געוואלט צוברעכן דעם עולם, מען האט געוואלט צוברעכן די עולם און גע'אסר'ט זיך צו שפילן קארטן. שוין, זאגט ער, עס איז געווען עפעס א קבוצה, זיי האבן זיך געשפילט, האבן זיך געשפילט, קארטן געשפילט, געווען עפעס איינער וואס האט עס נישט פארגינט, איז ער געגאנגען האט עס אויסגעזאגט, האט מגלה געווען פארן סוהר, פארן שומר בית האסירים, אז מען שפילט זיך דא, איר קענט פארשטיין אין סיביר אזעלכע זאכן, מען כאפט אזעלכע חברה גלייך, האט עס דערציילט, האט עס דערציילט, און מען קומט גלייך דער סוהר, ס'איז נישטא, אפילו איין קלף איז נישטא, נישטא פון די אלע קלפים, גארנישטא פון די קארטן, גארנישט נישטא.

ס'איז געווען דארטן א וואונדער וואו איז דאס געווען פריער? מען האט עס געזוכט ס'איז נישטא. און ווי ער איז ארויס ס'איז דא אלץ אויפן טיש און אלע שפילן זיך, וואו איז דאס געווען פריער? וואס טוט זיך דא? וואס מען איז געוואר געווארן האט ער געזאגט אז די גאנצע די קבוצה איז געווען א קבוצה פון גנבים דארט אין תפיסה, ס'איז געווען גנבים, און גנבים ספעציעלע וואס מען רופט עס היינט א כייס, א כ. א כף יוד יוד סמך, יא, א יחיד מומחה, א כייסים, גנבים כייסים, וואס זענען מומחים ארויסצושלעפן פון יענעמ'ס קעשענע אן יענער זאל מערקן כי הוא זה נישט. געווען א כייסים גאר. און וואס איז געווען? ווען דער סוהר איז אריינגעקומען, האבן זיי באהאלטן די קארטן וואו? ביי אים אין קעשענע. דערפאר האבן זיי עס נישט געזען. ווען ער איז ארויסגעגאנגען, האבן זיי עס ארויסגעשלעפט פון זיין קעשענע. און זענען געווען אזעלכע יחיד מומחים, זענען געווען מומחים ארויסצושלעפן דאס איז כייס, א מומחה ארויסצושלעפן אריינצולייגן. ממילא פאר דערפאר האט מען עס נישט געטראפן. דאס האט אים אויסגעלערנט די מעשה, א מענטש אמאל זוכט, ער דארף א ישועה אין רוחניות, אין גשמיות, ער זוכט דארטן, ס'איז ביי דיר אין קעשענע, ס'איז ביי דיר אין קעשענע ליגט עס, וואו זוכסטו עס? נעם זיך, חזק חזק ונתחזק, זיי זיך מחזק וואס עס ליגט ביי דיר אין קעשענע, וואו זוכסטו? וואו זוכסטו עס ליגט ביי דיר אין קעשענע?

לא יכול יוסף להתאפק, להתאפק זאגט די תרגום לאתחסנא, דאס איז נישט קיין ווערטלעך, דאס איז די גרעסטע חיסון אזוי פאר שובבים, די התאפקות, דאס איז דער חיסון. אינטערעסאנט זאגט דער רמבן אויפן פלאץ, ולא יכול יוסף להתאפק, זאגט דער רמבן, אונקלוס תרגם לאתחסנא להתחזק, זאגט דער רמבן, כל לשון התאפקות בכל מקום איז חזק. דער רמבן האט דארטן עפעס א שיטה, ער האט זיך מחזק געווען, ער האט זיך נישט געקענט מחזק זיין, ער האט געוואלט די מצרים זאלן נישט כאפן, לאמיר נישט אריין גיין אין דעם, זאגט דער רמבן, כל לשון התאפקות בכל מקום איז חזק, וואס איז חזק? זיך מחזק זיין, זיך שטארקן, דאס איז די חיסון, לאתחסנא איז חזק, זאגט ער, זיך שטארקן, פאר השלום זיך שטארק געבן, וואס וויסן אז ס'ליגט ביי דיר אין קעשענע, גיב זיך א שטארק. וכן כל, דאס זאגט דער רמבן, וכן כל לשון התאפקות בכל מקום איז חזק, זיך מחזק זיין. דאס איז סוף פרשת ויגש וואס מ'האט געליינט, וישב ישראל בארץ מצרים ויאחזו בה, זאגט אויך דער תרגום ואחסינו, אחסינו. וואס טייטש אחסינו? אזוי זאגט מען זיך דערהאלטן אין מצרים מיט התחזקות, מען האט זיך געשטארקט. איז דא צוויי סארטן חיסונים, אה, צוויי חיסונים. איין חיסון להתאפק, זיך איינהאלטן, און ויאחזו בה, זאגט דער רמבן אז כל לשון התאפקות בכל מקום איז חזק, זיך שטארקן, זיך שטארקן. זיך שטארקן טייטש איז וויסן אז ס'ליגט ביי דיר אין קעשענע, ווי אזוי אז מ'האלט זיך איין, מ'נעמט זיך. איי אבער ס'גייט דאך אבער אזוי שווער, ס'איז א שיינע דרשה אבער ס'גייט דאך אזוי שווער, נו ווייסט די קומענדיגע פרייטאג איז די יארצייט פון אריה דבי עילאי, ביי וועם איז געווען א איידעם דער אריה דבי עילאי? ביים ישמח משה, הייליגן ישמח משה, און וכך הוה מעשה דער אריה דבי עילאי איז געווען פריערט א איידעם ערגעץ אנדערש, ער איז געווען ביים ישמח משה איז ער געווען א איידעם זיווג שני, ער איז געווען א גרוש. וואס איז, ווייל פריערט איז געווען א איידעם, עפעס א בת גבירים, וואס איז געווען צוגעוואוינט צו, אריה דבי עילאי, געווען דער גרויסער גאון וקדוש, זי האט עס נישט געקענט מיטהאלטן, מיטטראגן, בקיצור, ער איז געווען א, ער האט זיך גע'גט. דער ישמח משה האט שטארק געוואלט דעם אריה דבי עילאי, ער איז געווען גאר, אריה דבי עילאי, איז, מען האט געדארפט א נדן, מען האט געדארפט געלט, האט געזאגט פאר זיין רעבעצן, נעמען אזא בחור דארף מען, ס'קאסט, אבער ס'איז דאך נישטא קיין געלט, ישמח משה איז געווען, די ישמח משה'ס שווער כידוע, ישמח משה'ס שווער איז געווען א גרויסע גביר ווען ער האט גענומען דעם ישמח משה, שפעטער איז ער געווען נעבעך א יורד, איז אראפ אראפ מטה מטה. איז בקיצור איז זיין רעבעצין ישמח משה'ס רעבעצין האט געהאט א שטערן טיכל וואס איז ווערט געווען הון רב אמאל פלעגט מען נאך אין שטערן טיכל גיין צינדן לעכט דארטן איז געווען תכשיטים מיט דימאנטן מיט בריליאנטן ביי די גבירים ביים שטערן טיכל געגאנגען צינדן לעכט און ממילא זי האט געהאט א שטערן טיכל ווייל זי איז דאך געווען א בת גבירים האט די ישמח משה'ס רעבעצין ביים חתונה שפעטער איז זי געווען א יורד האט זי געהאט א שטערן טיכל וואס איז געווען ווערט הון רב און דורך סתם ישמח משה געזאגט אז מען וויל אריינכאפן אזא בחור, מען מוז פארקויפן א שטערן טיכל. יא, ס'איז געווען זייער שווער, זייער זייער שווער צו פארקויפן שטערן טיכל, א שטערן טיכל, איז ווערד א הון רב, מאכן מען סוף סוף פארקויפט דעם שטערן טיכל. פארקויפט דעם שטערן טיכל אריבער א צוויי וואכן, און זי געוואויר אז מען האט גענומען א חתן א גרוש. האט זי געפרעגט דעם ישמח משה, איין בת יחידה האבן אין שטוב, האסטו גענומען א גרוש האסטו גענומען?

ווייסע בעבעלעך, ווייסע בעבעלעך האט זיך מחיה געווען די קומענדיגע צוויי וואכן זיין עסן, און פאקט אן און פאקט אן ווייסע בעבעלעך, פאקט, פאקט אן ווייסע בעבעלעך, קומט אהיים, נעמט זיך קאכן בעבעלעך, קאכט, ס'רירט זיך נישט, ס'ווערט נישט, ס'ווערט גארנישט, און קאכט דארטן צוויי דריי שעה, ס'רירט זיך נישט, ס'רירט זיך נישט, ס'רירט זיך נישט, און ער קאכט און קאכט און ס'רירט זיך נישט. איז דער פּויערינג געווען עפּעס אַזוי צעבראָכן, ס'רירט זיך נישט אין די בעבעלעך, גייט ער אַרײַן צו אַ שכן אַ ייִד, און צו אים זאָגט, איך ווייס נישט, איך האָב דאָ בעבעלעך, ס'קאָכט זיך און ס'רירט זיך נישט, ס'גייט נישט. גייט אַרײַן דער ייִד און ער זעט די ווײַסע בעבעלעך, דער ייִד איז געווען אַ מבין, דער פּויערינג איז געווען אַ תּמעוואַט, אָבער דער ייִד איז געווען אַ מבין, האָט ער געזען, אַז דאָס איז נישט קיין ווײַסע בעבעלעך, דאָס איז שיינע בריליאַנטן. האָט ער געזאָגט פֿאַר דעם פּויער, זאָג נאָר, וואָס זאָגסטו, איך גיי זיך בײַטן דיר, כ'גיב דיר אַ זאַק מיט גוטע בעבעלעך. אפאר זעק קען איך דיר געבן, דו גיב מיר דאס, איך וועל זיך אן עצה געבן מיט דעם, בסדר, איא דער פויער האט זיך מחיה געווען, גענומען זעק מיט בעבלעך, און ער איז אהיים געגאנגען מיט די בריליאנטן, ער האט געהאט דימאנטן, פרעגט דער ישמח משה זיין רעבעצן, זאג נאר וואס זאגסטו, די די ווייסע, די בריליאנטן, די בריליאנטן, ס'איז ס'איז דאך ווערד געווען מיליאנען, אבער ס'איז געווען, ס'איז אראפ די פרייז ווייל דער פויערינג האט עס נישט געוואלט. ס'איז אראפ די פרייז פון אים, ס'איז נישט ווערט. האט זי אים געזאגט, וואס הייסט אוודאי איז ווערט מיליאנען, אז יענער איז נישט קיין מבין אויף דעם איז אראפ די פרייז פון אים? אז יענער איז נישט קיין מבין אויף דעם איז אראפ די פרייז פון אים? יענער פארשטייט נישט אז א אבער. האט ער געזאגט, דער ישמח משה, נו, אז יענער איז נישט קיין מבין אויף די בריליאנטן וועגן דעם איז אראפ די פרייז פון אים, ארי דבי, אז יענער איז נישט קיין מבין אויף דעם איז אראפ די פרייז פון אים? און לדידן יאמר, וואס איז טייטש? דער פויערינג איז נישט קיין מבין, ער פארשטייט נישט, ער מיינט, ער מיינט אז ס'קאכט זיך נישט, ס'קאכט זיך נישט, האט ער געמיינט די די בעבעלעך איז קאליע, ס'איז קאליעדיגע בעבעלעך, האב איך געזאגט אז איינער וואס איז א מבין ווייסט אז ס'קאכט זיך נישט, איז דא באהאלטן די בריליאנטן, אז ס'איז דא נסיונות. און ס'איז דא איינער עס קאכט זיך נישט און נסיונות איז שווער, זאגט ער אה איך האב נישט קיין כח איך וויל אוועק ווארפן די בעבעלעך, דאס איז דער פויערינג, איינער וואס איז א מבין פארשטייט אז ס'קאכט זיך נישט איז דא באהאלטן די בריליאנטן וואס ס'גייט דיר שווער, מען טאפט א וואנט, יענער איז נישט קיין מבין ווי האט ער געזאגט? ווייל יענער האט עס אוועק געווארפן וועגן דעם איז אראפ די פרייז פון אים? פונקט פארקערט! פונקט פארקערט, דער וואס איז נישט קיין מבין מיינט ס'גייט נישט, ס'קאכט זיך נישט, ס'איז קאלעדיגע בעבעלעך, איך וויל פטור ווערן פון דעם. אבער איינער וואס איז א מבין ווייסט אז ס'קאכט זיך נישט, א מענטש פילט נישט קיין טעם, ער וויל לערנען, ער וויל דאווענען, ס'גייט נישט, איז דא איינער זאגט ס'איז קאלעדיגע בעבעלעך לאז מיך אפ, ס'גייט נישט. איינער וואס איז א מבין פארשטייט אז דא איז באהאלטן די בריליאנטן, אז ס'גייט שווער, אז ס'גייט שווער איז דאס נישט קיין קאלעדיגע בעבעלעך, נאר פארקערט, ערשט דא איז באהאלטן די גרויסע בריליאנטן. דא איז באהאלטן, דא און נאר דא איז באהאלטן די דימאנטן, בריליאנטן. יא, נאר א מענטש דארף נאר דעם התחזקות כסדר, כסדר התחזקות, מיט יעדן, אויף יעדן ריר. די וועלט דערציילט אז ס'איז געווען אמאל, פאר פופציג יאר צוריק, איז געווען א. ס'זענען געווען צוויי ברידערלעך וואס זענען געווען מומחים אויף נגינה, זינגען. זיי האבן געהאט א אולפאן אויף צו זינגען. זינגען! זיי זענען געווען פארנומען מיט זינגען. זיי האבן געמאכט תווים אויף צו זינגען. מלחין געווען ניגונים, זיי האבן געשריבן תווים כסדר. אסאך שעה, דאס האבן זיי פארברענגט, דאס איז געווען זייער לעבן. ס'איז געווען אמאל וואס דארטן איז געפלאצט א באלאן גאז, האט געגעבן א פלאץ דארטן. ס'האט מזיק געווען די אלע ביידע ברידערס, אבער די עיקר ווי האט עס מזיק געווען אויף די אויערן, זיי האבן אויפגעהערט צו הערן. איז איינער פון די ברידער וואס האט מחליט געווען ער זאל זיך אז איך הער נישט וועל זיך אנהייבן צו מאכן ניגונים איך הער דאך נישט די ניגונים ווי ווי וועל איך מאכן ער איז ארויסגעגאנגען פון דעם און אנגעהויבן צו טון אין נדלן ריעל עסטעיט אנגעהויבן צו זיין אין אנדערע ענינים איך קען נישט צווייטער האט מחליט געווען ניין לאמיר ווייטער בלייבן איך וועל ווייטער בלייבן איך וועל מאכן ניגונים איך הער טאקע נישט איך האב טאקע נישט קיין הנאה פון דעם אבער האט אנגעהויבן צו מאכן ניגונים און געשריבן תווים ווייטער ווייטער געארבעט איז ער האט געמאכט תווים, ער האט געמאכט ניגונים, די עולם האט שטארק הנאה געהאט פון דעם, די עולם האט שטארק הנאה געהאט פון די אלע ניגונים, אבער ער האט נישט ער האט נישט הנאה געהאט ווייל ער האט נישט געפילט ער האט נישט געוויסט וואס דאס איז, ער האט נאך געשריבן די תווים, ער האט נישט געהערט אבער ער האט געמאכט זיכער איך גיי ווייטער, און אזוי האט ער, ער האט ווייטער געשריבן, די עולם האט זיך מחיה געווען, ער האט נישט געוויסט.

און ער האט אנגעהויבן צו הערן, האט ער יעצט געהערט וואסערע ניגונים ער האט ארויסגעגעבן, און ער האט זיך מחיה געווען, ער האט געזען די אלע שיינע ניגונים, שטאטע ניגונים, לעבעדיגע ניגונים, פרייליכע ניגונים, ער האט געזען די אלע ניגונים וואס ער האט ארויסגעגעבן אויף קאסעטן פאר אים, און ביז יעצט האט אים אויסגעזען ער איז פארקנאקט, ער הערט נישט פאר וועמען מאכט ער עס, דער עולם האט. די זעלבע זאך, א מענטש ארבעט אסאך מאל, איז דא זמנים וואס ער הערט, ער פילט א טעם, ער לערנט זיך, דאווענט זיך, ס'איז געשמאק, ס'ארבעט זיך. דא ליידער אסאך מאל ביי מענטשן וואס די שמיעה ווערט פארלוירן, ער האט פארלוירן דעם טעם, ער האט פארלוירן דעם טעם, איז דא איינער פארלוירן דעם טעם, לאז מיך אפ, ער גייט אין נדלן, ער גייט עפעס אנדערש. דא איינער וואס גייט ווייטער אפילו איך הער נישט, ער ארבעט ווייטער, ער ארבעט ווייטער. דו וויסן יבוא יום וואס דער רבונו של עולם וועט באשאפן די שמיעה, עס וועט צוריק קומען די שמיעה, ס'איז אמאל נאך א יאר, אמאל נאך צוויי יאר, אמאל נאך א טאג, אמאל נאך צוויי טעג, דעמאלטס וועסטו זען וואס דו האסט אויפגעטון, דו לערן ווייטער, דאוון ווייטער, פונקט ווי יענער נאך וואס ס'איז געווארן די מכשירי שמיעה, האט ער געזען, האט ער דערלעבט וואס ער האט דא אויפגעלעבט, וואס ער האט אויפגעטון די אלע צייטן, די זעלבע זאך אויך דו, דו לערן ווייטער, האק ווייטער, ווער נישט נתפעל, דו הערסט נישט, האסט נישט קיין טעם, ווער נישט נתפעל פון דעם. ס'איז אסאך מאל א מענטש פארלירט די שמיעה, ער פארלירט דעם טעם, אבער דו גיי ווייטער, אז האב שכל, זאלסט עס, ווייל יבוא יום וואס דו וועסט עס דערהערן, אוי וואס פאר א טעם, ווי גוט ס'איז געווען, ווי גוט ס'איז געווען, דו זאלסט נאר ווייטער ארבעטן, ארבעטן, אריינארבעטן. אין די התחזקות דאך שבת חזק ווי שוין געזאגט א אלטע באיאנער ווארט אז די שבת איז בלויז התחזקות דאס איז אנהייב פרשה ויתחזק ישראל וישב על המיטה וואס מ'האט געליינט נעכטן ויתחזק ישראל סוף פרשה מ'ענדיגט שרייען אלע חזק חזק ונתחזק די הפטורה ויקרבו ימי דוד למות ויקרא לבנו אל שלמה האט גערופן שלמה המלך וואס האט ער אים געזאגט וחזקת והיית לאיש ללכת בדרכיו ללכת בדרכיו זעסט עס איז בלויז התחזקות ער האט א שארפע באיאנער ווארט ער געזאגט א וואס איז דאס ער וועט אים עצם לב זיין אין אלע התחזקות גייט זאג פאר מענטשן קומט שווער מיט התחזקות איך האב נישט כוח איך גיי נישט איך גיי זיי מיינסט אין לב צו זען יעדע התחזקות איז געווען מיט א ביסעלע מיט א ביסעלע אביסעלע קלענערע. יענקל אבינו איז געלעגן אויפן בעט, וואס איז געווען ויתחזק ישראל? וישב, האט זיך אויפגעזעצט, זיך באזעצט. די עולם ביי קריאת התורה זיצט מען, צו חזק שטייט מען אויף. דו זיצט, שטיי אויף. שלמה המלך איז געשטאנען, האט אים דוד המלך געזאגט, וחזקת והיית לאיש, ללכת, הייב אן צו גיין. שטענדיג מיט א טריט, מיט א טריט. יענקל אבינו איז געלעגן אין בעט, וואס איז געווען ויתחזק ישראל? וישב, האט זיך באזעצט. דו ליגסט, זעץ זיך אויף. דער די עולם זיצט ביי קריאת התורה צו חזק שטייט מען אויף מישט דו שלמה המלך איז געשטאנען האט דוד המלך אים געזאגט וחזקת והיית לאיש ללכת הייב אן צו גיין שטענדיג מיט א טריט א מענטש זאגט איך קען ניט א ביסל קענסטו ער ליגט אין בעט פארטאגס ער דארף אויפשטיין איך קען נישט איך קען נישט

יעדע התחזקות איז דא געווען מיט אביסעלע, אביסעלע אין יעדן, אין יעדן הינזיכט, אין יעדן הינזיכט אביסעלע. ווייל מען קען דאך נישט וויסן וואס דער ביסעלע טוט אויף. מיר האט ער געזאגט, געווען דארט עפעס אן אלמן, ס'האט געהאט דריי קינדער, און געוואלט אלע מאכן כיבוד אב, איינער האט געזאגט, ער גיבט פארן טאטן וואס? איינער זאגט ער גיט פארן טאטן ער האט א אחוזה פון דריי הונדערט צימער א מתנה פארן טאטן די אלמן א אלמן דריי הונדערט צימער אחוזה די צווייטער האט געזאגט ער האט געהאט א צי פון פון פון אפאר הונדערט קארן אוטוס אפאר הונדערט קארן א מתנה פארן טאטן א קאדילאק מיט א וואלווא מיט א אלע סארטן אפאר הונדערט אפאר הונדערט קארן א מתנה פארן טאטן דער דריטער ברודער זאגט ער האט נישט דאס און נישט דאס

ער האט מיר געשיקט א בריוו דארטן געווען א בול א סטעמפ א בול א סטעמפ און די טאטע האט געזאמעלט בולען האט געזאמעלט האט געהאט א אוסף פון סטעמפן פון בולען און די סטעמפ האט אים געפעלט אוי איז מחיה אים אזוי א איד א בחור מיינט נאר ווען ער לערנט און דאווענט ווען ס'ארבעט די גרויסע אורות דעמאלטס אבער ווען נעבעך אין א ירידה, אה, דו קענסט נישט וויסן וואס איז מחיה אויבן דעם בורא עולם, איין סטעמפ דאס טוט מאכן די גרויסע נחת רוח, דעם סטעמפ, דארטן א התאפקות, דארטן א התחזקות, דארטן פארמאכן די אויגן, דארטן, דו קענסט נישט וויסן, ער מיינט נאר מיט א צי פון פון אפאר הונדערט צימער וועסטו אפקויפן דעם באשעפער, צו מיט א צי פון אפאר הונדערט קארן, אויף רוחניות'דיגן שפראך גערעדט. מיט די גרויסע מיט די גרויסע אורות מיט די גרויסע פראדזשעקטארן ס'איז דא אמאל וואס מיט איין סטעמפ דער סטעמפ פעלט אויס און דער רבונו של עולם דארף יעצט דעם בריליאנט אויפן כתר אויפן מלך מלכי המלכים דעם סטעמפ וועסטו מחיה זיין דעם סטעמפ דאס איז אביסעלע התחזקות אביסעלע ס'איז א ביסעלע אמאל א ביסעלע א גדר אין יראת שמים ס'איז א מעשה וואס איז וואס איז געווען יענע וואך אין ענגלאנד געווען פאר צוויי וואכן צוריק א בעקעריי אין ענגלאנד פאר צוויי וואכן געווען חנוכה האט איינער באשטעלט דארטן אום חנוכה האט ער באשטעלט נישט איינער א בעקעריי האט געבאקן דארטן צוויי טויזנט לאטקעס די עולם האט עס באשטעלט דארטן מוסדות מסיבות משפחות האבן באשטעלט צוויי טויזנט לאטקעס און יענער איז געוואר געווארן דער באלעבאס אין בעקעריי האט זיך געגעבן א כאפ אז ס'איז געווען דארטן א פראבלעם ס'גויים ארבעטן דארטן אלס בישול עכו"ם איז געווען דארטן א פראבלעם וועגן בישול עכו"ם, האט ער געזאגט אז דו קענסט טרעפן התירים, אז דו קענסט טרעפן התירים דארטן, אבער האט מחליט געווען ס'איז א גדר אין יראת שמים בשום פנים ואופן נישט, איך וויל נישט קיין התירים, איך וויל נישט קיין התירים, ס'איז א גדר אין יראת שמים, האט ער ארויסגעלאזט א הודעה, אלע זאלן צוריק ברענגען די צוויי טויזנט לאטקעס, ער וויל צוריק געבן די געלט, ער וויל צוריק געבן די געלט. די עולם האט צוריק געברענגט די צוויי טויזנט לאטקעס האט צוריק געברענגט די געלט האט צוריק געגעבן די געלט און יעצט וואס טוט מען מיט דעם ס'איז דאך בל תשחית ס'בל תשחית איז דא דארטן א אינגערמאן רב גרינפעלד וואס ער טוט אין שפיטעלער ארבעט אין שפיטעלער מיט די חולים מיט דאקטורים האט ער האט ער גענומען די צוויי טויזנט לאטקעס ער האט עס גענומען פאר וועמען פאר די דאקטורים דארטן פאר די ווייל אלע ארבעטער האט עס געגעבן האט ער זיי געברענגט די לאטקעס

דאס איז נישט נאר פאר איינער וואס באקט לאטקעס, איינער וואס טוט אין כל הכלים במסכת שבת, די אלע כלים דארטן, וואס ער האט מורא וועגן א גדר אין יראת שמים צו פארלירן די פרנסה, און זאל וויסן נאר מען פארדינט פון דעם, ס'איז נאר דא בזה ללמד על הכלל כולו יצא, אז נאר מען פארדינט פון דעם, און, און, און.

אזוי טייטשט די הייליגע חתם סופר, א מורא'דיגע טייטש ווארט ביי די ביי די הפטורה די וואך שטייט ויקרא לבנו לאמור, מ'האט אים פריער דערמאנט, דוד המלך האט גערופן שלמה המלך און האט אים געזאגט אנכי הולך בדרך כל הארץ, זאגט ער די גמרא דרשנ'ט אין כמה מקומות, די גמרא דרשנ'ט אין פסחים מ"ב, לאמור איז לאו אמור, וואס טייטשט לאו אמור? שלא תאמר. נישט זאגן, לאמור, זאגט די גמרא, לאו אמור, לא תאמר, אזוי דרשנ'ט די גמרא. טייטשט דער חתם סופר, א מורא'דיגע טייטש ווארט, וואס עס שרייט אין היינטיגע דור. ער זאגט, פרעגט א מענטש פארוואס דארפסטו? זאגט ער, אלע מאכן עס וויל איך אויך. אבער מען גייט א גדר אין יראת שמים, אבער אלע מאכן עס. זאגט דער הייליגער חתם סופר, לאמור, דוד המלך גערופן שלמה, וואס איז געווען די צוואה? לאמור, לאו אמור, זאלסט נישט זאגן אנכי הולך בדרך כל הארץ, איך מאך נאך וואס אלע מאכן. ניין, זאלסט וויסן א גדר אין יראת שמים זאלסטו נישט מאכן. ווייל די פארשער ווילן. אזוי טייטשט דער חתם סופר? לאמיר אייך פארליינען די לשון פון חתם סופר, הזהירו לשלמה שלא יאמר הנני עושה כקלקולים רוב העולם אלע מאכן עס, ער האט זיך קודם נתחזק במעוז התורה נגד אנשי דורו הפורצים גדרי עולם, על כן נאמר לאמור אנכי הולך בדרך כל הארץ רצונו לומר לאו אמור, זאלסט נישט זאגן אנכי הולך בדרך כל הארץ לעשות כמעשיהם ומנהגיהם. לא תאמר כן, אלא וחזקת והיית לאיש במעוז התורה לגדור גדרה ולעמוד בפרצותיה. שפעטער זאגט ער ואמר עוד ושמרת את משמרת השם אלוקיך ללכת בדרכיו, זאגט דער חתם סופר אין רצוני לקיים מצות התורה ציצית ותפילין, איך זאג דאך נישט יעצט א צוואה זאלסט לייגן ציצית און תפילין, דזיל קרי בי רב הוא, דאס ווייסט יעדער דרדקי, יעדער איינער, אלא לשמור משמרת גדרים וסייגים כדי שזה יהיה הכנה ללכת בדרכיו. דאס האט ער אים געזאגט די צוואה גדרים יראת שמים רבותי נישט טפשים פייאלעס אוי רבון אוי רבון ש אבער רבותי נאר מיט א התחזקות גדרים יראת שמים מען גלייבט אז דער רבונו של עולם גיט די פרנסה איז אלץ געווען גדרים יראת שמים מיט אלץ אנטיגעווען מיין טאטענס חן וואס ער צירצעט זאגט וועגן גדרים און וועגן פרנסה, ער זאגט פרנסה, מיר זענען געווען, דעמאלטס נאך פיצלעך קינדער, מען האט געוואוינט ממש אין צוויי פיצקעלעך צימערן, א שטוב מיט קינדער איז געווען, און אז ער איז געווען אין חוץ לארץ איז ער געווען דעמאלטס א האלבע יאר. ער האט געדארפט געלט אויף א דירה א האלבע יאר איז ער געווען דא איז ער געווען ער איז געווען דעמאלטס אין אין די גאנצע וועלט אין לונדון אין קאנאדע אין ניו יארק געוואלגערט איז ער אין דעם לעצטן פלאץ איז ער געווען אין אין קאנאדע און איז דארטן איינגעשטאנען ביי וועכטער פון דארטן האט ער געדארפט צוריק קומען דארטן דארטן האט ער געדארפט צוריק קומען שוין מיט א גאנצע בערזל אויף א דירה געהאט דארטן נאך א האלבע יאר וואס וואס זי מאכט א גאנצע בערזל אויף א דירה א דירה איז געלט יא און דארטן ביי דעם וועכטער איז געווען דארטן אין שבת איז געווען דארטן א גניבה און וואס מען געגנבעט גארנישט געגנבעט נאר מיין טאטנס בערזל דעם גאנצן בערזל די עבודה פון אלע יארן געגנבעט דעם וועכטער איז געווארן האב איך נישט גוט ער איז געווארן אויסער זיך פונקט ביי מיר דארף פאסירן אזא גניבה און אזא חשוב'ע אידן אין דער חזן האט איז אים געווארן נישט גוט, ער האט געוואלט זיך אויפגעבן, און מיין טאטע זכרונו לברכה זאגט ער האט זיך אויפגעהויבן און האט אים אנגעשריגן פארן שבת, און האט אנגעכאפט און האט אנגעהויבן צו שפרינגען מיט אים איינער דעם אנדערן, ווי טראכסט דו אזעלכע זאכן שבת? ס'איז שבת! און געשפרינגען מיט אים דארטן, געשפרינגען, דער וועכטער איז ארויסגעגאנגען מוצאי שבת דארטן.

איי איך ווייס דאך ס'איז אלץ אין דרערד א גניבה א דאס ניין ס'איז שבת אלץ בסדר און שפרינגט ס'איז אלץ בסדר נו איז מיר נישט אלעס ריבער וועט טאקע זיין אלץ בסדר דאס איז די מידה כנגד מידה מידה כנגד מידה ס'וועט ווערן טאקע אלץ בסדר ס'וועט ווערן טאקע אלץ בסדר איר פארשטייט ווען ווען ס'רעדט זיך וועגן געלט איך בין דעמאלטס ער איז דעמאלטס נישט געווען קיין גביר במרכאות כפולות, איז ער דעמאלטס נישט געווען, במרכאות כפולות נישט קיין גביר, ער האט געשפרינגען מיטן שבת, און די שבת האט עס אויפן פלאץ באצאלט, אזוי אין יעדע זאך אין יראת שמים, ווען מען לעבט מיטן בורא כל עולמים, ויתחזק ישראל, ווי זאגט די בעל הטורים, ויתחזק ישראל וישב על המיטה, זאגט די בעל הטורים ב' במסורה. שטייט צוויי מאל על המיטה אין מסורה. הכא דא שטייט ויתחזק ישראל וישב על המיטה, און ואידך די צווייטע מאל וואס שטייט על המיטה והמן נופל על המיטה. ויתחזק ישראל וישב על המיטה און והמן נופל על המיטה. זאגט דער בעל הטורים וואס איז דער געדאנק שהצדיקים אן ערליכער איד אפילו כשהם חלשים ס'גייט שוואך מתחזקים שנאמר ויתחזק ישראל וישב על המיטה. ויתחזק ישראל, אפילו ס'איז געווען שווער, דא ביי יעקב אבינו, אבער ויתחזק ישראל. און רשעים, אפילו בתקפן הם נופלים, שנאמר והמן נופל על המיטה. דער רשע, איינס, איין טעלעפאן, איין טשעק, די נאז אין דרערד, ער קען שוין נישט, דארף חיזוק, ער איז שוין צעחוזק'ט, ער קען נישט. אז צדיקים, דאס איז די תכונות פון צדיקים, אפילו ווען זיי זענען חלשים מתחזקים, זיך שטארקן, שנאמר ויתחזק ישראל, ויתחזק ישראל. ויתחזק ישראל, דא איז א שטארקע דערהער פונעם חידושי הרי"ם די וואך, ער זאגט אזוי, זאגט דער שפת אמת ברענגט אזוי, עס שטייט גור אריה יהודה, כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו, ער האט געזאגט, זאגט דער שפת אמת אזוי, אמר מורי זקני ז"ל, אז דער חידושי הרי"ם האט געזאגט, כי כוחו של יהודה, דו ווייסט וואס יהודה איז? וואס איז יהודה? דער אין דאנט, וואס איז יהודה? ער איז א לייב, ווייסט א לייב איז? ווען ער איז שכב איז ער אויך א לייב, ווען ס'איז א ירידה איז ער אויך א לייב, ווען ער איז א ירידה איז ער אויך א לייב, דאס איז יהודה, זאגט אדוני מורי וזקני ז ל כי כוחו של יהודה, אפילו בשעת שפלות כשהוא שוכב הרי כארי ולביא דאס איז א לייב, דאס איז בחינת היסוד פון יהודה, דערפאר הייסט מען יהודים נישט ראובנים נישט שמעונים, אז מען ווייסט שטענדיג זיך צו שטארקן, זאת ועוד, זאגט די שפת אמת, ביז דא איז פון חידושי הרי ם.

ווייל ער האט מודה געווען במעשה תמר. זאגט די שפת אמת אז ער ליגט דא א טיפע געדאנק, דו מיינסט אז ער האט מודה געווען? אוודאי מודה זיין איז א שווערע זאך, נישט דאס ליגט דא, זאגט די שפת אמת וואס איז די פשט אין תרגום יונתן א מורא'דיגע דערהער, ס'געווען אזא מעשה תמר, אוי איינער לייגט אראפ די קאפ אין דר'ערד א ירידה א נפילה, דו האסט גענומען ניין ס'איז נישטא קיין ירידה, עס איז געווען א ירידה וויל איך מאכן פון דעם א לייטער ארויפצוגיין, איך וועל נעמען די ירידה פון דעם וועל איך מאכן ארויף, ווייל שכב כארי ווען איך בין אין דר'ערד בין איך אויך א לייב, אפילו עס איז געווען א נפילה, איך וועל מאכן פון דעם. דערפאר הייסן אלע יהודים ווייל דאס איז בחינת היסוד פון א אידיש קינד. נעמען די ירידה איז נישטא קיין ירידה עס איז נאר א הזדמנות אויף עליה ירידה זו לצורך עליה. דאס איז בחינת היסוד פון אידן. דאס איז טייטש אנת אודיתא על תמר. נישט האסט מודה געווען. נאר האסט מודה געווען האסט דערהערט אז ס'איז געווען א ירידה א נפילה איז דאס נאר א פתח אויף א עליה צוריק. איך וועל זיך נישט לאזן פון דעם. אין אדם מודה עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל, זאגט, זאגט די שפת אמת, אז בשם דער חידושי הרי ם, אז יהודה איז שם הוויה מיט א ד' אינמיטן, אז דו ווייסט יהודה איז אפילו ווען איך בין בדלי דלות איז די אייבישטער מיט מיר, די אייבישטער מיט מיר, לאמיר זיך א שטארק געבן, אה, לאמיר זיך געבן א שטארק. יא, ממילא, ווי ער זאגט עפעס א סלאנימער ווארט, אז די סוף פרשה איז, וימות יוסף וישם בארון במצרים, חזק חזק, איר ווייסט איבעראל, איבעראל איז מען מקפיד מסיים זיין מיט א דבר טוב, וואס איז מסיים געווען, וימות יוסף וישם בארון במצרים, און דו ביסט מסיים די תורה, זאגט וימות יוסף. אפילו נעבעך די בחינת יוסף שוין וימות שוין וישם בארון במצרים דארטן חזק חזק דארטן מוזט דיך שטארקן דאס איז די הכנה אויף שובבי ם אפילו שוין וימות יוסף שוין וישם בארון און דאס איז מסיים געווען מיט א דבר טוב האבן זיי געזאגט זיך וויסן זיך צו שטארקן אידעלעך אוי זיך שטארקן אידעלעך יעדע זאך מען שטארקט זיך א התחזקות, און ווי מען האט געשמועסט אין די באיאנער ווארט אפילו מיט אביסעלע איז פארקערט די התחזקות געווען מיט ביסעלעך מיט ביסעלעך מיט ביסעלעך מיט ביסעלעך זיך שטארקן יעדע יעדע נקודה צו עפענען א גמרא אה זאג אים נישט דו גייסט דאך ארויס יעצט אויף דרײַ שעות רציפות זאג אים נאר ארום און ארום אויף ביסעלעך איי וואו מיט אויף ביסעלעך

די וואך הייבט זיך אן די פרשה ויחי יעקב, וויאזוי ענדיגט זיך די פרשה וימת יוסף? וויפיל פסוקים איז דא די וואך קוקט אריין סוף פרשה, פ"ה פסוקים, פינף און אכציג פסוקים, זאגט ער ווייל חיים ומוות ביד הלשון, פה, פה, פ"ה איז פה, הייבט זיך אן ויחי, עס ענדיגט זיך וימת, ס'איז דא פ"ה פסוקים, החיים החיים והמוות ביד הלשון. אין יעדע זאך אביסעלע האלט מען זיך איין דעם מויל, אביסעלע פארמאכט מען אויגן, אביסעלעך, ביסעלעך, ביסעלעך קען יעדער איינער. דאס איז ויתחזק ישראל. יא! למה פרשה זו סתומה. למה פרשה זו סתומה. משנסתמו עיניהם ולבן של ישראל מפני צרות השעבוד. ער זאגט רב צדוק הכהן מלובלין א מורא'דיגער התחזקות ווארט, א חיזוק ווארט, א שטארקער. וואס הייסט א פרשה סתומה זאגט ער? א נארמאל דארף זיין א הפסק פון דרײַ ווערטער, אזוי די הלכה אין ספר תורה. ס'מוז זיין א הפסק פון דרײַ ווערטער צווישן א פרשה מיט א פרשה. די וואך איז נישטא קיין הפסק, ס'ענדיגט זיך יענע וואך ויפרו וירבו מאוד גלייך ויחי יעקב, ס'איז נישטא קיין הפסק, זאגט רב צדוק אזוי, לייג קאפ. ווי ס'האט געדארפט זיין ליידיג, יא, וואס שטייט ווי ס'האט געדארפט זיין ליידיג, וואס שטייט דארטן? ויחי יעקב, ויחי יעקב. זאגט ער אסאך מאל דרייט זיך א יונגערמאן און פרעגט אויף זיך למה פרשה זו סתומה, פארוואס ווערט ער נישט קיין חתן, פארוואס טוט ער נאכנישט קיין שידוך שוין אזא אלטער בחור? למה פרשה סתומה, פארוואס איז נישטא קיין פרנסה, איך האלט דאך אין איין טין, שוין אלס געמאכט, למה פרשה זו סתומה, פארוואס איז נישטא די ישועה, זאגט ער ווי די מיינסט ס'איז סתומה, תורה'דיג איז דארטן ויחי יעקב, דארטן איז די לעבן דיינע, דארטן איז דיין לעבן, די פארשטייסט נישט, די זעסט נישט דעם אמת, דארטן איז דער ויחי יעקב, למה פרשה זו סתומה, ווי דיר זעט אויס סתומה, דארטן איז ויחי יעקב. דאס איז געווען די גבורת ארי. דער גבורת ארי' האט געזאגט דעם ווארט פארן אפטער רב, און האט עס מורא'דיג מקלס געווען, א מורא'דיגע ווארט אויף די וואכעדיגע פרשה, סוף פרשה. סוף פרשה שטייט אז די ברידער די אחי יוסף נאך וואס יעקב אבינו, וואס מען האט ארויפגענומען יעקב אבינו, און זיי זענען צוריק געקומען זיי האבן געציטערט פון יוסף, אז יוסף האט יעצט. און מורא, ער וועט יעצט זיך נוקם זיין חלילה, און וואס האבן זיי געשיקט זאגן, די עולם געדענקט די פסוק אביך צוה לפני מותו לאמר, אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, ועתה שא נא לפשע עבדי אלוקי אביך, ער האט געדענקט זאגט דער גבורת ארי' א מורא'דיג ווארט, דער אפטער רב האט עס מורא'דיג מקלס געווען דעם ווארט, זיי האבן געזאגט פאר יוסף הצדיק זאלסטו וויסן, אנא איז ראשי תיבות. אריה נשר אדם, דאס איז צורות וואס איז חקוקות אין כסא הכבוד, אריה נשר אדם, די עולם ווייסט וואסערע א צורות איז חקוקות אין כסא הכבוד, נאך איין צורה, וואסערע א צורה? שור יוסף הצדיק, אנא, דאס איז געווען אבער אין אנהייב איז געווען נאר אריה נשר אדם, שא נא איז ראשי תיבות שור אריה נשר אדם, ס'איז כולל יוסף הצדיק, האבן זיי אים געזאגט אין אנהייב איז געווען נאר אנא, נאר אריה נשר אדם כסא הכבוד, ווי אזוי איז געווארן שא נא שור אריה נשר אדם, דו ווייסט פארוואס? נאר פשע אחיך וחטאתם ווייל אונז האבן מיר דיר געפייניגט נאר פון דעם ביסטו גרויס געווארן, נאר וועגן דעם ביסטו ארויף געגאנגען געווארן חקוק אין כסא הכבוד אריין, ביסט געווארן גרויס אויבן און אונטן א משנה למלך און אויבן אלץ נאר, שא נא פון וואס איז געווארן שור אריה נשר אדם נאר פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך נאר ווייל אונז האבן מיר דיר געפייניגט, ועתה שא נא.

שא נא וויאזוי איז געווארן שור אריה נשר אדם, שא נא ראשי תיבות שור אריה נשר אדם, נאר פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, נאר ווייל אונז האמיר דיר געפייניגט, איז ועתה שא נא לפשע עבדי אלקי אביך אלקי אביך ראשי תיבות אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא, דער לימוד לדורות, אז ווען א מענטש גייט אריבער א שוועריקייט צו איינער פייניגט עהם צו ער פייניגט זיך, נפקא מינה מבית ומחוץ. נאר דאס און נאר דאס מאכט דיר גרויס, ווי דיר זעט אויס א פרשה סתומה דארטן אין דער ויחי יעקב, דו פארשטייסט נישט, דו זעסט נישט, זיי זיך נאר מחזק פון בורא עולם, די וואכעדיגע סדרה ביי די ברכות וואס יעקב אבינו האט געבענטשט דאן, וואס האט ער געבענטשט דאן? לישועתך קויתי השם, וואס איז ידוע, אז דאס איז די איינציגע פסוק אין תנך.

אה? לויף גלייך צו אים. די אנדערע האבן געזאגט, במקום צו דרייען אין געלט, דריי בעסער מיטן פסוק דא, לישועתך קויתי השם, דריי בעסער ארום דא מיטן פסוק דא, וועסט מער געהאלפן ווערן. און זיי ברענגען אז די קאברינער שטייט אין אמרות משה, פעם אחת ראה, דער, דער, דער קאברינער האט געזען, הערט א לשון, פעם אחת ראה יהודי אחד שהיה בעצב גדול, דער קאברינער האט געזען א איד איז שווער צובראכן, האט ער אים געפרעגט וואס איז דאס מה זה ועל מה זה? האט ער אים געענטפערט א שווערע מצב, האט אים דער קאברינער געזאגט, איש ישראל כשהוא שרוי במיצר ווען א איד איז ענג, צריך שיאמר לישועתך קויתי אדני. ואם מצבו נעשה חמור יותר, טאמער ס'איז גאר שווער, ס'איז געווארן שווערער, דארף ער גיבן א געשריי קויתי אדני לישועתך. ואם מצבו רע עוד הרבה יותר, אויב ס'איז גאר ענג, יאמר דארף ער שרייען השם אדני לישועתך קויתי. אבער רבותי דאס איז נישט סתם געזאגט, ער שרייען מיטן הארץ, ער ברענגט אין ער ברענגט אין זכרון שלמה, ר' שלמה קאליש,

האט ער געזאגט די קאברינער נאך אמאל, האט געזאגט פאר דעם מענטש וואס איז געווען אין א שווערע מצב, זאלסטו וויסן, ווען א איד איז אין א שווערע מצב דארף ער זיך זאגן לישועתך קויתי השם, טאמער די מצב ווערט שווערער זאל ער שרייען קויתי השם לישועתך, טאמער די מצב איז גאר ענג זאל ער שרייען השם לישועתך קויתי, השם לישועתך קויתי. די געדאנק דא מיינט מען דאך נישט דאס שרייען, זיך מחבר זיין צום בורא עולם, ווי ס'ידוע אז דער רמב ם זאגט אז דער מענטש דא איז א גארנישט, איז דאך א קלייניקייט, שאדם א מענטש קאטשקע דרײַ דאך, ער איז דאך א גארנישט מיט נישט. אבער זאגט דער רמב ם אז דא אין קאפ איז דא א מח, ווען דער מח טראכט פון דעם אייבערשטן, אזוי זאגט ער, גייסטו אן ביז צום כסא הכבוד, ווייל דער אייבערשטער קומט דאך אראפ צו דיר. ווען דו טראכסט פון אייבערשטן, זאגט דער ייטב לב דאס טייטש סולם מוצב ארצה, דער מענטש איז א הארציגער מענטש, אזא ערדישער, אבער ראשו אין קאפ איז דא א זאך מגיע השמימה, מיר טראכטן פונעם אייבערשטן, לישועתך קויתי השם דרייסטו זיך ביים כסא הכבוד דרייסטו זיך, מען דרייט זיך ארום מיר ביים כסא הכבוד ווי די ישמח ישראל וואס ברענגט דארטן אז ואמונתך מיט אמונה רעדט פון אמונה סביבותיך רינגלסטו ארום דעם רבונו של עולם ארום דיר ואמונתך סביבותיך רינגלסטו אים ארום ארום דיר רינגלסטו ארום דעם אייבערשטן דברים וואס מען קען נישט ארויסזאגן אויף די מויל דאס ווערט פון א לישועתך קויתי השם דער עולם דארף דאך א מעשה, איז דא האט מען מיר דערציילט א מעשה דא, דא די וויזשניצער קבוצה, מען דערציילט א אינטערעסאנטע מעשה, דא א דא איז געווען א איד אין אין קרית וויזשניץ אין בני ברק, אין קרית וויזשניץ אין בני ברק איז געווען א איד אוועק פאר אפאר יאר רבי לייזער פריד רבי לייזער פרידמאן, אלט געווען הונדערט און צוויי יאר, רבי לייזער פרידמאן, ער דער רבי לייזער האט א שוועסטער אין וויליאמסבורג זי הייסט מארקאוויטש, אויפגעשטעלט א גרויסע שטוב, ווען זי איז געווען א מיידל, זי איז געווען אין אונגערן, געווען א מיידל, איז דעמאלטס די די נאצים ימח שמם אריינגעגאנגען, די רשעים אריינגעגאנגען אין אונגערן, זיי האבן געמאכט א סלעקציע, און געשטאנען אין די שורה דארטן, די אייבישטער זאל אפהיטן, מי יחיה און מי, עס איז געווען ביטער כמו ביטער מער ווי גאל, די אייבישטער זאל אפהיטן, געהאט סלעקציע, זי איז געווען די מארקאוויטש איז געווען א מיידל, און זי האט געוויסט אז ס'איז דא אזא סגולה פון שרייען לישועתך קויתי השם,

איז דריי ווערטער, קי ווי סי ווער העט מיך ארויס נעמען פון דא? קי ווי סי ווער העט מיר ארויס נעמען פון דא? ווער שלעפט ווער קען מיר פון דא ארויס נעמען? איז דער דער וואס האט דארטן געווען דער ממונה דער ימח שמו'ניק ער האט געהערט ווי זי שרייט קי ווי סי קי ווי סי האט געהאט א נשיאת חן נכמרו רחמיו עליו נכמרו רחמיו און איז ער צוגעגאנגען האט ער געזאגט שטילערהייט אין קי ווי סי עם, אין קי ווי סי עם הייסט איך וועל דיך פון דא ארויסנעמען, אין קי ווי סי עם איך וועל דיך פון דא ארויסנעמען, ער האט איר באוויזן אז אונטער אים איז געווען א לעכעלע, א לאכעלע, אז זי איז דאך געווען פארמאכט פון אלע זייטן, מ'האט זי אריבערגעפירט דארט נאר צו סלעקציע, איז געווען א לעכעלע אונטער אים, ער האט איר געזאגט לויף ארויס פון דארטן,

נישט די עולם מארגן שרייען קי ווי סי, נישט דאס איז די סגולה, קי ווי סי. דער רבונו של עולם פארשטייט אויף אלע שפראכן. איר פארשטייט? אם קי ווי סי אם. וואס איז דאס דער ציגעהיינט איר שרעק? אם קי ווי סי אם. וואס איז טייטש א איד איז זיך מחזק מיטן בורא עולם. אוי. אז מיט לישועתך קויתי מיטן אמת'ן אמונה, ווי ברענגט די ציעשאנאווער רב אז די אחי יוסף זענען דאך געווען אין א מצב, זיי לויפן אריין דארטן אין מצרים זיי זוכן עסן, מען לויפט אראפ שאפן געלט, מען האט זיי געכאפט פאר מרגלים, איינגעשפארט שמעון, מען האט געברענגט בנימין, וויל יעצט בנימין אריינשפארן? אזוי פארבליטיגט, צובראכן, צעשטאכן, איך זאג עס אין איין ווארט, קוקט אריין אין די מדרשים, ס'דאך געווען צובראכן, צעשטאכן, זיי האבן זיך געראכטן אז אין איין מינוט ווערט איבערגעדרייט, ווערט ווערט דא לעכטיג, ער זאגט איין ווארט אני יוסף, זיי האבן זיך געראכטן אויף אזא זאך, זאגט ער אזוי אויף אלע אידישע שוועריקייטן וואס א איד גייט אריבער, מיט איין שמיי דריי ס'וועט דא ווערן אזוי לעכטיג, זאת ועוד. זיי האבן געזען אין איין מינוט אז ס'איז נישט געווען אויף וואס צו וויינען ווייל ער איז געווען א ברודער, ווען יעדער ווייסט אז ס'איז א ברודער וויינט ער, אזוי איז אלע פראבלעמען וואס א מענטש גייט דא אריבער די אלע ענגשאפטן. נאר ווי זאגט רבי לייבל אייגער, רבי לייבל אייגער זאגט, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. דו דו פארשטייסט אזא זאך, מרים הנביאה, דארף דערמאנען יעדן טאג ווי זי האט גערעדט לשון הרע, זי האט געמיינט באמת נאר לטובת משה רבינו זי האט באמת געהאט מסירת נפש די לשון הרמב"ם. זי האט דאך אזוי זיך מוסר נפש געווען פאר משה רבינו כל ימיו, איז די לשון הרמב"ם אז אפילו הכי, אז מען דארף אז אפילו הכי דארף מען אכטונג געבן אויף דעם לשון הרע, יא זאגט דער רמב"ם די מוסר, אז אפילו אפילו איז זי געווען אזוי גרויס, זי האט זיך אזוי מוסר נפש געווען פאר משה רבינו, אפילו הכי האט עס נישט געהאלפן די אלע זאכן וועגן די לשון הרע. אבער דער רב לייבל אייגער זאגט, דער זאגט עפעס א דערהער, זאגט זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, געדענק איין זאך, מרים איז געווען צרעת, פון קאפ ביז פיס, מצורעת כשלג, פון קאפ ביז פיס, איי משה רבינו האט זיך געגעבן א געשטעל, ער האט געזאגט אל נא רפא נא לה, קוקט אריין אור החיים הקדוש איז גלייך געווארן געזונט, גלייך, ער האט געזאגט אל נא רפא נא לה, גלייך געווארן געזונט, דאס זאלסטו געדענקען, אז דער רבונו של עולם אין איין מינוט ברענגט אויף א מענטשן א צרעת עזה וקשה פון קאפ ביז פיס, און אין א מינוט וועט עס אוועקגיין פון דיר אויכעט, אין א מינוט וועט עס אוועקגיין אינגאנצן פון דיר.

אז א מענטש זאגט איך קען נישט צוקומען צו אזא בטחון, ער איז פארפעקלט, און ער ווייסט אז בטחון העלפט, ער ווייסט לישועתך קויתי השם, ער ווייסט די מעשה פונעם קויתי השם, ער ווייסט אלסדינג, נו אבער וויאזוי מאכט מען דאס? וויאזוי מאכט מען? צו שווער? זאגט דער די הייליגער חתם סופר שטייט ברוך הגבר אשר יבטח בשם והיה השם מבטחו, ס'איז א כפל הלשון, ס'איז א כפל הלשון, וואס איז די כפל? טא דער רבונו של עולם זאגט דו טו וויפיל דו קענסט, כדי הער אױף זיך צו רײַסן אױף און אױף װיפֿל דו קענסט הער אױף צו טראַכטן פֿון אים, װיפֿל דו קענסט זײַ אױף גוטע מחשבֿות, װיפֿל דו קענסט, װיפֿל דו קענסט, איך װעל שױן מאַכן והיה השם מבֿטחו, אַז ס'װעט שױן זײַן בטחון השלם, וכלשונו הקדוש פֿון הײליקן חתם סופֿר, ויש לומר, דאָס איז דער לשון פֿונעם הײליקן חתם סופֿר, הנה להיות בטחונו חזק בה', מאוד קשה לבֿוא לידי מידת הבטחון הלז, ס'איז שװער. זענען זיי נישט קיין מלאכים, אבל האדם יעשה שלו יחזיק במעוזו במידת הבטחון טו וויפל דו קענסט, והקדוש ברוך הוא יעזור לו שיבוא לידי מידה זו בתכלית השלימות, אז דו'סט טוהן וויפיל דו קענסט, הייב אן, יעדער איינער קען אנהייבן, וכמו בכל המצוות אמרו חז"ל אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא יוכל לו, והקדוש ברוך הוא עומד לימינו,

קוה רעד איך לשון נוכח צו דיר, יא? חזק רעד איך לשון נוכח צו דיר. ויאמץ לבך איז משמע מ'רעדט עפעס א צווייטער וועט דיר מאמץ זיין ויאמץ. שטייט נישט אמץ לבך, ויאמץ, כאילו א צווייטער. ביטע זאג יא ביי אגדע יעקב די זעלבע ווארט. ס'איז שווער, ס'איז שווער בטחון אבער יעצט ס'גייט נישט. בעט דער אייבישטער אבער חזק, פרוב דיך אביסעלע צו שטארקן, אביסעלע. ויאמץ לבך, דער אייבישטער וועט שוין מאכן די ויאמץ לבך. דערפאר שטייט עס שוין נישט לשון נוכח. חזק קוה איז לשון נוכח, ויאמץ לבך דאס מאכט שוין די אייבישטער, מיינט שוין די אייבישטער דערפאר שטייט עס שוין נישט בלשון נוכח. אבער דאס איז ווי טייטש די מלבים זאגט דארטן, הושע עבדך אתה אלוקי הבוטח אליך, ווי די מלבים האט א מורא'דיגע לשון. הושע עבדך העלפן פארוואס ס'איז דיין כבוד? ווייל היות איך בין בוטח אין דיר, איז דאס דיין כבוד, דיר זאל געהאלפן ווערן, די לשון פון מלבים, הושע עבדך מצד שהוא בוטח עליך וזה נוגע לכבוד שמך לעזור הבוטחים בך, דאס איז כבוד שמים צו העלפן די וואס זענען בוטח אין דיר, הושע עבדך אתה אלוקי הבוטח אליך, ווייל איך בין דאך בוטח אין דיר, אין יעדן מצב און זיך מחזק.

אבער ער איז ממשיך די שפת אמת מכל מקום על ידי אמונה שמאמינים זה בני ישראל אז מען גלייבט שאין שום כח בלתי השם יתברך סך הכל זל די הסתר אה? ווי האט ער געזאגט די קדושת לוי אז איינער טוט זיך אן א מאסקע א מאסקע ער טוט זיך אן א מאסקע פארוואס טוט זיך אן א מאסקע? אין דעם רגע וואס יענער כאפט דאס יאנקל איך קען דיך, ער טוט אויס די מאסקע, ער האט זיך נישט וואס צו פארשטעלן. יא? דו ביסט אזוי ביי יעדן הסתר, ס'איז הסתר ווייל דו ווילסט זוכן דעם אייבערשטן, אז דו האסט אים, אז דו האסט אים, אז דו וועסט פארשטיין אז ס'איז דער אייבערשטער, אז איז גייט מען קענען אראפנעמען די מאסקעס, די אלע מאסקעס למיניהם, מען דרייט זיך ארום מיט מאסקעס, פארשטיי, פארשטיי עפעס איז דא באהאלטן, פארשטייסט? וועסט פארשטיין אז עפעס איז באהאלטן, עס איז א גוטער חיסון, וועסט פארשטיין אז עס איז באהאלטן עפעס. וועסטו זיך שטארקן און להתחסן און להתחזק ווי מען האט גערעדט. מען האט אסאך מאל גערעדט פון דעם זאך צו אז די מנחת אלעזר פלעגט עס איבער זאגן ביי יעדן ביקור חולים. ווען ער איז אריין א ביקור חולים האט די מנחת אלעזר איבער געזאגט אזוי, אז די קדושת לוי איז געלעגן אמאל קראנק אין בעט, געווען חרוב קראנק, און און די תלמידים זענען געשטאנען אינדרויסן און געזאגט תהילים, ס'איז געווען די מצב ביטער שווער. ביטער פון ביטער. שוין אריבער געגאנגען אפאר מינוט און די תלמידים האבן געהערט א בום! זענען זיי אריין געגאנגען אין צימער מ'האט אים געטראפן אויף דער ערד. האבן זיי אים אויפגעהויבן, אריבער א האלבע שעה, די קדושת לוי האט געבעטן אביסל טיי, שפעטער אביסל וואסער, און ביז אפאר שעה איז געווארן בעסער און בעסער און בעסער און געווארן געזונט און שטארק. האט די קדושת לוי דעמאלטס געזאגט דעם עולם אזוי. איך האב געהערט די שפיצען וואס דאקטוירים האבן גערעדט, דאקטוירים האבן אפגעזאגט, זיי האבן אפגעזאגט, איך האב געהערט די שפיצען וואס זיי האבן גערעדט, האב איך זיך דערמאנט וואס מיין גרויסער רבי די מגיד פון מעזריטש האט געזאגט, אז הבוטח בהשם חסד יסובבנו ס'איז נישט קיין ברכה, הבוטח בהשם חסד יסובבנו איז נישט קיין הבטחה, הבוטח בהשם חסד יסובבנו איז א טבע וואס דער רבונו של עולם האט אריינגעלייגט אין בריאה אז הבוטח בהשם איז חסד יסובבנו, ס'איז א טבע. כ'האב זיך דערמאנט פון דעם, בין איך אראפ פון בעט, איך בין אראפ פון בעט בין איך געפאלן און דאס איז געווען די בום וואס ענק האבן געהערט, און קיין אריינגיין האט מיך אויפגעהויבן אויפן בעט, האב איך זיך שפעטער מתבונן געווען אז ס'קען נישט זיין, וואס שטייט אין פסוק איז זיכער אמת, אלא מאי איך האב געכאפט א בום ווייל איך האב זיך נישט גענוג געווען בוטח, ווייל איך בין נישט געווען גענוג בוטח, האב איך זיך מער מתעמק געווען און מער מתעמק געווען, ביז כ'האב שפעטער געברענגט בעטן טיי און וואסער ביז איך בין געזונט געווארן. מח ז לוזי פלעגט עס דערציילן ביי יעדן ביקור חולים. הבוטח בהשם חסד יסובבנו איז נישט קיין ברכה און נישט קיין הבטחה, ס'איז א טבע אין בריאה, און נישט, און מ'קען צולייגן נישט נאר פאר חולים, נאר פאר אלע גוטע, אלע עניינים, ס'איז פארן באנק, פאר די פאסט, פאר אלע עניינים, פאר שידוכים, פאר קינדער, פאר אלע גוטע זאכן, פאר נחת. ווי האט ער געזאגט דער בריסקער רב, ס'איז דא, שטייט אין פסוק, בטח בהשם ועשה טוב, שכן ארץ ורעה אמונה, וואס שטייט שפעטער?

א מדרש אין תהילים א ילקוט אפילו אין ביד ישראל אלא הקיווי איך בין נישט בסדר איך בין נישט אין ארדענונג אבער ער האט קיווי ער האפט אפילו אין ביד ישראל אלא הקיווי כדאי הם לגאולה בשכר הקיווי טייטשט דער חידא דאס טייטש את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך ואם תאמר זאגט דער חידא איך בין נישט ווערד איך בין דאך א גארנישט נישט קיין קליינער גארנישט נאר א גרויסער גארנישט אבער כי לישועתך קוינו כל היום און בשכר הקיווי אויף אלע ישועות קיווי קוה אל ה' קוה אל ה'. מען רעדט שוין כי לישועתך קוינו כל היום, די עולם געדענקען וואס שטייט אין הלכה, אין שערי תשובה ברענגט עס אין סוף סימן קיח, שרייבט וכתב מהרי צמח זל, וואס מכוון זיין ביי כי לישועתך קוינו כל היום, וכתב מהרי צמח זל, וגם אני מכוון.

און דער אור החיים הקדוש טייטשט די וואך, ער זאגט ויברך את יוסף ויאמר האלקים אשר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק האלקים הרועה אותי מעודי עד היום הזה שפעטער זיך גענומען המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים זאגט דער אור החיים הקדוש יא יעקב אבינו האט זיך געשטעלט פינקט דאס תפילה יעדע תפילה איז נאר אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב דערמאנט די אבות הקדושים האט ער אויך זיך געוואלט שטעלן המלאך הגואל המלאך הגואל איז די תפילה האט ער פריערט מזכיר געווען זכות אבות האלקים אשר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק שפעטער האט ער מזכיר געווען זיין זכות יעקב, וואס איז מיין זכות? האלוקים הרועה אותי, איך בין געווען שטענדיג ווי א לעמעלע צום פאסטוך, צו וואס דו טוסט מיט מיר איז גוט, האלוקים הרועה אותי, דאס איז געווען מיינס, דאס האט דערמאנט יעקב זיך, און שפעטער האט זיך גענומען דאווענען המלאך הגואל אותי מכל רע, וואס איז זיין נאמען, נאך וואס ער האט מזכיר געווען זכות אבות, דאס איז מזכיר, זאגט האלוקים הרועה אותי, זאגט דער אור החיים הקדוש, כאן רמז זכותו, ומאי זכותו? כי הוא יעקב היה מתהלך לרצונו יתברך כשה לפני רועה אותו, דו מאכסט אזוי ווי דו זאגסט נישט ארום א באקאנטע מאמר, א איד דארף זיך לאזן פירן, זיך לאזן פירן, זיך לאזן פירן. די וועלט זאגט אז מען נעמט דעם חתן און צו בחופה נעמט מען מיט פאקלעך, פארוואס? מיט לעכטן, מיט פייער. מ'זאגט אים, מ'פירט דיך? וועסט זיך לאזן פירן וועט דיר זיין לעכטיג. וועסט זיך לאזן פירן וועט זיין לעכטיג. זאגט דער שם משמואל א אינטערעסאנטע ווארט, כ'האב יעצט גערעדט אור החיים הקדוש האלקים הרועה אותי, ער מיינט כצאן לפני הרועה. זאגט ער פארוואס רופט מען מנהיגי ישראל רופט מען ווי אזוי? רועים. רועים. אזוי רופט מען זיי. אין מיכה איז דא א פסוק אין מיכה פ"ה פסוק ד שבעה רועים, שבעה רועים. פארוואס רופט מען זיי רועים? ווייל זיי ווארצלען אריין אין דעם עולם אמונה, אז מען זאל וויסן ס'איז דא א רועה צאן, מיר זענען צאן פון א רועה, אזוי דערפאר הייסן זיי רועים, רועי ישראל. יא. אין יעדן זאך פון א אידן, איז זיך מחזק, ווי ס'זאגט די די וואכעדיגע סדרה, דער בני יששכר וואס איז דא ביי מוסף, איז דאך דא ביי מוספין פון ראש חודש, יעדן ראש חודש האט א שם.

נאך אמאל, עירה ולשורקה בני אתונו, יעצט הערט גוט דעם ווארט. וואס איז פשט עירה ולשורקה בני אתונו? מאכסט אויף די רשי, צו זען, עירוי דאס איז א עיור, עיור, ולעשרייקו בני ארצינו, דאס איז א סוירייק בן ארצון. קומט אויס אז די אלע אותיות איז דא איבעריג, ביי עירה איז איבעריג די ה"א, ווען מען רעדט א עיר. ולשורקה איז איבעריג די ה"א, ווען מען רעדט א שורק. בני איז איבעריג די יו"ד צו בן, אתונו איז איבעריג די וואו. יא, ס'איז איבעריגע אותיות. די ווען א מענטש דרייט זיך ארום א אינגערמאן אוי וואס האט אויסגעפעלט די קנאק יעצט אוי נאך שוין אזוי וואס האט אויסגעפעלט יעצט ס'איז דאך אזוי איבעריג וואס האט עס אויסגעפעלט ביז די איבער די די האסט איבעריג דארטן לשם שמים די וואכעדיגע סדרה עירה ולשורקה בני אתונו ווי דיר זעט אויס איבעריג דארטן געדענק אז דער אייבערשטער פאשעט דיך רועה צאן דו פארשטייסט נישט אין אלעס דו פרעגסט למה פרשה זו סתומה די באשעפער זאגט ויחי יעקב תורה שטייט דעם ויחי יעקב שטייט דארטן ווי זי דארף דעם דעסק דו דארפסט זיך נאר שטארקן מיטן אייבערשטן נו, וואס שטייט מען? מיט א געשריי צום אייבערשטן, וואס זאגט יעקב אבינו? ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי, בחרבי וקשתי, וואס זאגט דער תרגום? בחרבי וקשתי, בצלותי ובבעותי. פארוואס הייסט עס בצלו תפילה חרבי וקשתי? פארוואס הייסט תפילה חרבי וקשתי? פארוואס? תפילה א חרב, פארוואס הייסט עס א חרב? א זעלנער וועט שטיין אויפן פראנט אן קיין חרב איז ער א פארלארענער, ער איז אבוד, ער איז די גאנ. דאס איז א איד אן קיין תפילה, אן קיין תפילה ביסטו גארנישט, פונקט ווי א חייל אן קיין חרב, א אפגעפרעגטער. און ווייטער מיט תפילה האסטו אלעס, ווייל אז דא וועט שטיין א אינגל דא אויבן אין די גאס, וועט שטיין דא א אינגל, א קליין אינגל, און עס פלעמט א חרב, און ס'טוט אריבערפארן די גרעסטע פרעזידענט ס'טוט אריבערפארן, די גרעסטע פרעזידענט, ער האלט א חרב, טאק, ער האט אים געהארגעט. איי ער איז דאך א קליין אינגל און ער איז א פרעזידענט, א קלאפ געגעבן און דער חרב הרגעט, דאס איז תפילה. וועסט זאגן ווער בין איך, איך בין דאך א גארנישט שבגארנישט. ביסט טאקע א גארנישט, אבער די חרב מאכט, די תפילה מאכט. ס'איז פונקט ווי א חרב, אפילו ער איז א קליין אינגל וואס האט געמאכט, יעדער איינער, דאס דערפאר הייסט עס בחרבי וקשתי, דער רבונו של עולם האט עס אריינגעלייגט. אני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי וקשתי זאגט דער בן איש חי. ס'איז אמאל געגאנגען איינער אין א וואלד. אין מיטן וואלד האט ער זיך באגעגנט מיט א בערעלע. א בערעלע. כאפט א פחד, א בערעלע. ער איז געגאנגען מיט א שטעקן, יא, האט ער געמאכט דעם שטעקן אזוי כאילו ער גייט אים הרג'ענען. כאילו ער גייט הרג'ענען דעם בערעלע. כאילו ער גייט הרג'ענען די בערעלע, און די בערעלע איז געפאלן געשטארבן, די בערעלע איז געשטארבן, טשי האט ער אנגעהויבן צו קישן די שטעקן, אוי דו האסט מיך געראטעוועט, דו האסט מיך געראטעוועט, ביז איינער איז צוגעקומען צו דעם מענטש האט אים געזאגט, דו טיפש דו, די שטעקן האט עפעס געמאכט, האט דאך א שטעקן אזוי געמאכט, איך זאגט אים דער מענטש, איך בין געשטאנען אויבן אויפן בוים, איך האב געזען וואס טוט זיך אונטן, איך האב געהאט א חרב, האב איך אראפגעשאסן א קויל, איך האב אים געהארגעט. איך האב עס געמאכט נישט דו. זאגט ער יא זאגט דער בן איש חי יעקב אבינו זאגט פאר שמעון ולוי ענק מיינען ענק האבן געהארגעט שכם ניין בחרבי וקשתי ס'זענען מיינע תפילות ס'איז נישט ענקער שטעקן ס'איז נישט ענקער וואס ענק האבן גענומען ס'איז מיינע תפילות אזוי א איד זאל וויסן אז נאר מיט תפילות טוט מען אלס אויף נאר מיט תפילות ער האט ס'איז געווען דא ס'איז געווען איינע פון די מלחמות

האט א שידוך געטון מיט רב חיים בריסקער, רב חיים בריסקער האט געקריגן א גרויסן נדן, ווען ער איז א חתן געווארן האט רב חיים בריסקער געקריגן א גרויסן נדן, האט די בית הלוי געזאגט פאר רב חיים בריסקער, דער נדן איז נישט, דו וועסט קריגן גאר א גרויסע נדן, ס'איז נישט וועגן דיר, ס'איז נאר ווייל איך בין דיין טאטע, ס'איז נאר ווייל איך בין דיין טאטע, אזוי האט דער בית הלוי געזאגט פאר רב חיים בריסקער, פארן זון, האט רבי חיים בריסקער געזאגט פארן טאטע עס קען נישט זיין, אויב ס'איז וועגן דיר וואלט עס געדארפט זיין הונדערט מאל אזויפיל, האט זיין אסאך גרעסער, אויב ס'איז אזוי קליין איז וועגן מיר, האט די בית הלוי אים געזאגט ניין דאס איז וועגן מיר, נאר די ביסט אזוי קליין ווייל די ביסט אינמיטן. האט דער בריסקער רב זי"ע געזאגט מ'האט מצליח געווען, ר' וועלוול טשעטשיק מיט ר' מענדל געפנער, און די וואס ס'איז דא געהארגעטע און די פארוואונדעטע ווייל זיי זענען אינמיטן דארטן. די צולייגערס, פארשטייסט? אז זיי רעדן זיך איין כוחי ועוצם ידי. פארשטייט זיך ביי יעקב בחרבי וקשתי, אז נאר מיט תפילות, נאר מיט תפילות, נאר מיט תפילות. דאך דאס איז זאגט דער בן איש חי יעקב אבינו האט געזאגט פאר שמעון ולוי, אז איר זאלט וויסן אז נאר מיט תפילות, ווער האט השגות אין שמעון ולוי בכלל, אבער נאר מיט תפילות, און תפילות אין יעדן מצב. ס'איז געווען דעם שבת די יארצייט פון רבי יחיאל משה, ווען איז געווען די יארצייט? שבת? עשרה בטבת פרייטאג איז געווען די יארצייט פרייטאג דער הייליגער ר' משה אין סלאנים ר' משה דאס איז אין גאר א איז דער דערציילן ר' משה ער איז געווען ער איז אמאל ארויפגעגאנגען פאר קידוש פרייטאג צו נאכט איז ער ארויפגעגאנגען אויף א קליינע בענקעלע ממש א קליינע בענקעלע דארפסט עפעס צוגיין צו איז ער ארויפגעגאנגען אויף א קליינע בענקעלע און ער האט געטראסקעט פון א קליינע בענקל, און ער האט זיך צובראכן די האנט, וואס איז געווען פון דעם א בעל יסורים עד יום פטירתו, איז געווען א בעל יסורים, ווען מען האט אים אויפגעהויבן אזוי פון דער ערד, האט ער, האט ער געזאגט, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני, האט ער געזאגט אזוי, א מענטש איז צוגעוואוינט, ווען ער גייט אויף א שוואכע שיף אין ים, בעט ער רחמים רבונו של עולם זאל אריבערגיין בשלום ווייל ער ווייסט די שיף ער קען נישט טראגן מער, אדער ווען ער גייט אויף א שוואכע גשר, א שוואכע גשר, ציטערט ער, אבער ער גייט בנאות דשא וואס האט ער מורא צו האבן, ווען ער גייט על מי מנוחות אויף א רואיגע ים מיט א גוטן שיף וואס האב איך מורא צו האבן, א קליינע ים, דוד המלך זאגט בנאות דשא דארף מען אויך בעטן ירביצני, על מי מנוחות דארף מען אויך בעטן ינהלני, ווייל פון א קליינע בענקל האב איך זיך צובראכן די האנט און געווארן א בעל יסורים לא עלינו. לא עלינו. זאגט ער בכלל בקשה דארף מען איבעראל אין יעדן מצב. זאגט בנאות דשא אפילו בנאות דשא. ער ווייסט ער מיינט נאר אין א אין א עת צרה היא ליעקב דעמאלטס דארף ער מאכן א געשריי. יעדע זאך איז זיך בעטן. יעדע זאך בעטן. זוהר הקדוש זאגט די וואך א מורא'דיגע זאך. זוהר הקדוש זאגט די וואך ואני בבואי מפדן, איז שטייט מתה? מתה עלי רחל, וואס איז עלי? וואס איז דער ווארט עלי? דער זוהר הקדוש מורא'דיגע מורא'דיגע זאך זאגט דער זוהר הקדוש. פארוואס שטייט נישט מתה רחל, וואס איז עלי? דער זוהר הקדוש לאה האט זוכה געווען צו גיין אין מערת המכפלה רחל נישט פאר וואס? ווייל לאה האט געוויינט ווען זי האט געוואוסט אז זי דארף אריינגיין בחלקו של עשיו, האט זי געוויינט. לאה האט געוויינט, זי דארף אריינגיין בחלקו של עשיו, און רחל האט נישט געוויינט. לאה האט געוויינט זי זאל זאל זוכה זיין צו קומען צו יעקב, און דערפאר איז זי עד היום מיט יעקב צוזאמען אין מערת המכפלה. רחל האט איר נישט געארט די טרערן דערפאר איז זי נישט אריין געקומען אין מערת המכפלה. מתה עלי בגיני, ווייל זי האט נישט געוויינט אויף מיר. ווער ס'וויינט זאגט די זוהר הקדוש דעם לשון, כל בר נש דא, דער זוהר הקדוש די וואך, ער לייגט גוט קאפ, כל בר נש דאושיד דמעין קמיה דקודשא בריך הוא, א מענטש וואס לאזט אראפ טרערן ביים דאווענען, אף על גב דאתגזר עליה עונשא, אפילו ס'איז נגזר געווארן אויף אים א עונש, אתקרע ווערט עס צוריסן, ולא יכיל ההוא עונשא לשלטאה ביה, דער עונש קען נישט אין אים שולט זיין, ווייל ער לאזט טרערן. טרערן. מיין, אביסל א דאווענען, מיט חרבי וקשתי אלע דאווענען, אבער איז באקאנט וואס שם משמואל ברענגט פונעם אבני נזר, א פארוואס הייסט עס בחרבי וקשתי, באקאנטע ווארט, יא? אז א חץ וואס מער דו ציסט צו זיך, יא, ארונטער פליט עס מער מרחקים, אזוי וואס מער ס'איז מער מעמקי הלב לפניך אוחילה, אז מען לאזט אפאר טרערעלעך הערט ער דאך א לשון פון זוהר הקדוש וואס איז משפיע, ווי ס'צורייסט אלע גזירות, אפילו שוין דא א גזר דין ווערט עס צוריסן לא יוכל עין שלא שלטו בה. אין פרשת חיי שרה ברענגט דארטן שם משמואל דעם לשון, בחרבי בקשתי זאגט ער, ווי ווי ווי ווי מען ציט עס אויס זאגט ער כמה שהלב נרגש ומתעטף ומתעטפת עליו נפשו ביותר, כך בוקעת התפילה למעלה יותר, וויפיל דער מענטש איז מער צעבראכן, וויפיל מער, קומט אבער א צווייטער אינגערמאן ער זאגט אבער איך בין אזוי צעמישט איך קען נישט דאווענען. ער מיינט דאך ער איז א בן יחיד, שוין, אבער ער איז אזוי צומישט ער קען נישט דאווענען. ער האט א לשון פון חוזה מלובלין. דער חוזה מלובלין זאגט מהולל אקרא השם ומן אויבי אושע. זאגט ער א אינטערעסאנטע ווארט, וואס הייסט דאס מהולל? זאגט ער, אין ישעיה א' פסוק כב זעהט מען אז מהולל איז לשון צומישט. מעורב און מבולבל, א צומישט אזא געשריי, מהולל אקרא השם פון א צומישט, אף על פי כן ומן אויבי אושע, דאס מאכט אויך מן אויבי אושע, א צומישטע געשריי, איך בין יעצט צומישט איך קען נישט דאווענען, ער האט נישט די מוחין, ער זאגט עס איידל, מהולל אקרא השם, א געשריי פון א צומישטקייט, פון א עירוב און בלבול, ומן אויבי אושע, מאכט די זאך, מאכט די זאך, איז נאר א געשריי. און רבותי, לענין לענין, דער רבי ר' מיילעך זאגט די וואך א ווארט, רבותי, עס זאל מחלחל זיין אין די עצמות פאר שובבים, מחלחל זיין אין די עצמות, ער זאגט די וואך דער הייליגער נועם אלימלך, זאגט יששכר חמור גרם, שטייט די וואך, זאגט דער רבי ר' מיילעך, א למעשה, אויף וואס קומט א מענטשן א גן עדן מיט שכר? אויף וואס? ער האט דיר באשאפן, ער גיט דיר עסן, ער גיט דיר לעבן, ער גיט דיר אטעם, ער גיט דיר געזונט, דארפסטו אים דינען, אויף וואס קומט דיר שכר? זאגט דער רבי מיילעך, שכר קומט א מענטש נאר אויף איין זאך, נאר אויף איין, אויף וואס? ווייל ס'איז דא א יצר הרע וואס קאמאנדעט, ער לאזט נישט, ער לאזט נישט, אוי, נאר אויף דעם קריגסטו שכר. ווייל ס'לערנט זיך, ס'איז געשמאק, אויף דעם האסט נישט וואס צו קריגן שכר, מ'האט דיר באשאפן, דארפסט לערנען, דארפסט דאווענען, דארפסט, נאר היות ס'איז דא א מלחמה, איך דארף דאך נישט מסביר זיין יעדער איינער, יעדער איינער מיט זיינע מלחמות, און דארטן דארף ער אים צוברעכן, נאר אויף דעם, יששכר זאגט דער רבי מיילעך יש שכר און נאר חמור גרם דער חמור דא, ער איז גורם דעם שכר. דער חמור וואס דא זיצט, אוי א חומר דא, ער האט גערומט טייטשט די הייליגע רבי ר' מיילעך אזוי, תאוות ליבו נתתה לו וארשת שפתיו בל מנעת סלה, כי תקדמנו ברכות טוב, א פסוק אין תהילים כ"א, תאוות ליבו נתתה לו, די אייבישטער האט געמאכט די הארץ קען טראכטן וואס ער וויל, וואלט נישט בעסער געווען ווען די הארץ איז פארמאכט זאל נישט קענען טראכטן בכלל קיין שלעכטע זאכן, וואלט נישט בעסער געווען? א שווה ווי ווער האט כוחות זאל זיין פארמאכט די הארץ זאל נישט קענען טראכטן נישט קיין גוטע זאכן. אוי די וארשת שפתיו, וואלט בעסער געווען ווען די מויל קען נישט רעדן קיין דברים אסורים וואלט נישט בעסער געווען ווען די מויל וואלט גע און פארוואס האט ער געמאכט די אייבישטער תאוות ליבו נתתה לו וואס ער וויל קען ער טראכטן ס'איז נישט ס'איז דא א בחירה וארשת שפתיו בל מנעת סלה וואס ער וויל קען ער רעדן פארוואס ער האט עס געמאכט ווייסט פארוואס זאגט דער רבי מיילעך כי תקדמנו ברכות טוב ווייל נאר אויף דעם האסטו ברכות טוב. נאר אויף דעם האסטו ברכות טוב, דו ביסט לוחם מיט אים, נאר אויף דעם איז דאס תקדמנו וואס דער בחור וויינט ביז יעדן נעץ, ביז יעדן נעץ, ביז יעדן נעץ, נאר אויף דעם איז תקדמנו ברכות טוב, דו וועסט פארשטיין די ברכות טוב וועסטו אנדערש אנקוקן די אלע נסיונות, וועסטו אנדערש אנקוקן דעם גאנצן געשעפט, דו וועסט אויך פארשטיין וואס מען האט גערעדט אנהייב שיעור, אז ס'איז נישט קיין ווייסע בעבעלעך, ס'איז בריליאנטן דארטן, ס'איז נישט קיין צוהאקטע, קאלעדיגע בעבעלעך דאס. אז ס'איז אז ס'איז בריליאנטן דארטן, זאגט דער רבי ר' מיילעך דעם לשון, הער דעם לשון זיינע אביסל. אך עיקר קבלת שכרינו הוא מצד שהבורא יתברך שמו נתן בנו יצר הרע, המסית אותנו בכל עת ורגע, ומתגבר עלינו להתאוות תאווה, ולהרהר חלילה בעבירה, וכל יצר מחשבותיו רק רע כל היום, והאדם עומד כנגדו.

זע וואס זאגט ער, וזהו, זאגט דער רבי מיילעך, תאוות ליבו נתתה לו, זה שנתת לאדם הבחירה, שיעשה כתאוות ליבו, האט אים געגעבן א בחירה אז ער קען טון וואס ער, ער קען טראכטן וואס ער וויל, וארשת שפתיו בל מנעת סלה, שלא מנעת ממנו לדבר בשפתיו כרצונו, ער קען רעדן וואס ער וויל, כל זאת עשית לטובת האדם, כי תקדמנו ברכות טוב, פירוש, על ידי זה שיש בחירה לאדם.

רובץ בין המשפתים זאגט ער דאס איז די לשון וואס איז בין השפתים וואס בל מנעת, ארשת שפתיו בל מנעת סלה די צינגעלע וואס קאמאנדעוועט יא אז מען דארף רבותי ס'איז נאר אן ארבעט אן ארבעט

ער האט גענומען א ווייב, יא זי צוזאמען מיט אים, אזוי גענומען א מיסט קאסטן מיט זיינע יום טוב'דיגע בגדים דארטן, און נישט סתם א מיסט קאסטן, מיט זיי מיט דזשורי דארטן, צו מיר געזאגט, דא שמעקט בעסער ווי דארט. דא שמעקט בעסער ווי דארט. פארשטייט? און ער איז געווען זייער א מסודר'דיגער מענטש, א ריינער מענטש, נישט קיין מיילעך פרייליך א צודרייטער, א נארמאלער מענטש געווען, א נארמאלער לחלוטין, אבער דא שמעקט בעסער ווי דארטן. גראד איז א מעשה פון דרײַסיק יאר צוריק, פאר דרײַסיק יאר צוריק איך האב געזאגט שיעורים אין סאטמאר דא, איז דארטן געווען דארטן א איד האט געהייסן ר' ברוך ווייסבערג זכרונו לברכה, איז דער ר' ברוך ווייסבערג דארטן, און מען האט געלערנט דארטן, מען איז געווען דארטן אנגעקומען צו די גמרא דארטן ועוצם עיניו מראות ברע, די גמרא רעדט דארט פון שמירת עיניים, זאגט די גמרא אי דאיכא דרכא אחרינא, ער קען גיין א אנדערע וועג, רשע הוא, פרעגט די גמרא, יא. אי דאיכא, און דער ברוך ווייסבערג און אזוי איז ער דא אינמיטן שיעור זאגט ער, איך האב געהאט אזא מעשה מיט דיין טאטן פאר ווען דו ביסט געבארן געווארן, אים א קוק אן, ווייסט וואס דו ווייסט ווען איך בין געבארן געווארן וואס מיטשעסטו וואס ווילסטו, האט ער געזאגט זאגט אזוי די מנהל אינמיטן שיעור, זאגט ער האט פאר געהאט א פאבריק פון ארטיק אין תל אביב, מען ווייסט וואס הייסט ארטיק, אייזקרעם, אייז, האט ער האט ער האט געהאט א פאבריק פון ארטיק, איז ער געפארן יעדן טאג מיטן באס קיין תל אביב.

ער האט שוין געהערט אז ער האט געמיינט אדער איז עפעס געשען און דער מחבל דא ארויף די לאז אפ שטעל אפ אין דער אויג שטעל אפ מיט רבי עקיבא פינת ירושלים דארט נישט קיין סטאנציע דארט נישט האט נישט געווען אפילו קיין רעד לייט דעמאלטס איז נישט געווען נישט קיין רמזור ער האט געמא א גיי אראפ און פון דארט האט ער געשריגן דעם לעצטן שטיקל ברויט נאר מיט קיין באסעס פאר איך נישט איך האב דאס דערציילט לעבן די מיטה, ביי מיין טאטן זכרונו לברכה פאר צוואנציג יאר צוריק, איז דעמאלטס חברים ארויפגעקומען מנחם אבל זיין האבן זיי געזאגט, אהה יעצט האבן זיי פארשטאנען, חברה זענען געווען פאר ווען מיר זענען אלע געבארן געווארן, יעצט האבן מיר פארשטאנען, זיי האבן געדענקט אז ער פלעגט אנקומען דארט אין תל אביב מיט טעקסיס, מען האט געוואוסט קיין ברויט האט ער נישט צו עסן, ער קומט מיט טעקסיס, מע האָט ניט געוווּסט, האָט נישט געוואָלט, מײַן מאַמע עליה-השלום פֿלעגט זאָגן, אַז ער האָט פֿון אַלע שיפֿלעדלעך אַרויסגענומען געלט, צוזאַמענגענומען געלט, האָט פֿון אַלע פּיאַסטערס געהאַט געלט אויף איין וועג און דאָרטן צוזאַמענגענומען געלט אויף אַ צוויי אויף צוריקצוקומען. אָבער, אָבער אין קיין באָסעס איז ער נישט געפֿאָרן. איך קען אַ סך בחורים פֿאָרן נישט מיט קיין באָסעס. יאָ, נאָר מיט אַ פּרטישע פֿליגער פֿאָרן זיי. פֿאַרשטייט? אָבער אַזאַ גדר פֿון יראת-שמים האָט ער געהאַט קיין ברויט נישט געהאַט צו עסן, אָבער, אָבער, אָבער אין קיין באָסעס נישט געפֿאָרן.

זיך צו זיך די צושטעלן אין די קליינע מיין טאטע קען וואס דארטן געווען ער זוכט צו זען ווי זאל ביי יומי מיימע קען דאך שפור שטאלן די מען דאך געווען די בלאטע דארטן אין אין די מיליטער מען האט זיך געדארפט צושטעלן ער זאגט ווי ער האט זיך געוואלגערט דארט מיט די אויגן מיט די קאפ ס'ליגט אים ביז היינט אין די ביינער צו זען צו געמאן צו זיין ווייס איך רבותי בן פורת עלי עין די וואך די סדרה בנות צעדה עלי שור איז אין אור החיים הקדוש זאגט בנות צעדה עלי שור איז געווען שווערע נסיון ביי יוסף הצדיק נישט אויפהייבן די אויגן בנות צעדה עלי שור, זאגט דער אור החיים הקדוש, דערפאר קען נישט שולט זיין אן עין הרע, בן פורת עלי עין איז דאך א פסוק קעגן עין הרע, יא? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, פארוואס זאל בנות צעדה עלי שור קוקט אריין דעם אור החיים הקדוש, ווייל ס'איז געווען פור, ס'איז געווען דארטן אויסגעשטעלט, קוקט אריין דער אור החיים הקדוש, און און ער האט נישט אויפגעהויבן די אויגן, ס'איז געווען א שווערע נסיון, זאגט דער אור החיים הקדוש, כשם שלא יסתכל בהם, כמו כן לא תשלט עין הרע בו, קען נישט שולט זיין אויף איינעם עין הרע. ווייל ס'איז געקומען איינער צום בית ישראל אמאל און האט אים זיך מזכיר געווען, עפעס א באבע האט אים געזאגט ער האט עין הרע.

א רש"י אין ברכות דף כ', על כל פנים, לויט איש לויט איש לויט, איך זאג נישט אוודאי דארף מען מתפלל זיין שתצילם מעין הרע, קלאר מ'האט יא געהייסן מתפלל, מען דארף מתפלל זיין שתצילם מעין הרע, אבער זיך סגולות מיט ברכות היט די אויגן. שומרייניק איש אין באטאן. חידושי הרי"ם זאגט א מורא'דיגע ווארט אויף דעם. חידושי הרי"ם זאגט בן פורת יוסף בן פורת עלי עין די גמרא זאגט אין זבחים קי"ח. וואס זאגט די גמרא אין זבחים קי"ח? די הלכה איז אין ירושלים עסט מען קדשים קלים, ווי עסט מען קדשים קלים? לפנים מן החומה. אין משכן שילה האט מען געגעסן קדשים קלים בכל הרואה, ווי מען האט געקענט זעהן משכן שילה האט מען געקענט עסן קדשים קלים. פארוואס אין ירושלים איז דא א חומה, נאר אין אין חומה, און פארוואס אין אין משכן שילה בכל הרואה ווי מען האט געזעהן? זאגט די הייליגע גמרא, ווייל משכן שילה איז געווען בחלקו של יוסף. זאגט די גמרא, עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו. א אויג וואס האט נישט געוואלט לא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו, תזכה ותאכל כמלוא עיניו, דערפאר קען מען עסן כמלוא עיניו. זאגט די חידושי הרי"ם וואס איז די געדאנק? א מורא'דיגע געדאנק, א מורא'דיגע פשט וואס די חידושי הרי"ם זאגט. ער זאגט אין ירושלים מען קען עסן נאר אין חומה, יא? אין אין אין משכן שילה כמלוא הרואה. זאגט ער ווייל אזוי איז דא חומות, ס'איז דא חומות.

זאגט ער סיגוף הכי גדול זיין א ערליכע איד די גרעסטע סיגוף זיי א ערליכע איד זיי דו דו דאס נעמט זיך דאס אויף דעם קען מען נישט זאגן שוואכע דורות פארשטייסט קען נישט פאסטן שוואכע דורות

זאגט דער הייליגער חתם סופר, יעקב אבינו איז געקומען קיין מצרים, און ער זעט יוסף הצדיק זיצט על כסא מלוכה, א משנה למלך, זאגט יעקב אבינו, וויאזוי? ס'איז נישט קיין בן כמותו, פארוואס? ווייל יעקב אבינו איז דאך געווען א בעל יסורים, און יסורים איז דאך א מורא'דיגע מדריגה אויבן אין הימל, איר ווייסט דער שפת אמת האט אמאל געהערט א לוויה ווי מ'איז מספיד איינעם, מ'זאגט אויף איינעם, ער איז א גאון א צדיק האט ער געזאגט מען זאל אויפהערן צו רעדן אויף אזויפיל מען זאל זאגן ער איז געווען א בעל יסורים עס איז גרעסער פון די אלע זאכן אויבן אין הימל די בעל יסורים איז גרעסער פון אלע זאכן איז האט יעקב אבינו געזאגט האט ער געזאגט איך בין געווען א בעל יסורים יוסף הצדיק זיצט דא על כסא מלוכה פון די דרייסיג זיצט ער על כסא מלוכה ער איז נישט קיין בעל יסורים איז דאך עס נישט קיין מניח בן כמותו איז וואס וועט זיין נאר א מניח בן כמותו כאילו לא מת וואס וועט זיין מיטן כאילו לא מת ויקרבו ימי ישראל למות האט מורא געהאט ער גייט יא למות פארוואס אז ס'איז נישט קיין בן כמותו. וואס האט ער וואס האט ער געטון? ויקרא לבנו ליוסף האט אים געבעטן א עצה. כ'האב א עצה. וואס איז די עצה? שטייט אין זוהר הקדוש אז די זעלבע פעולה, ער האט געוואוסט דארף אריינגיין אין די ביינער, די זעלבע פעולה וואס יסורים מאכן, יסורים דארף דאך עפעס מאכן, יא? דארף מען ממרק זיין די עוונות, ס'איז דאך נישט סתם יסורים, דארף אוועקנעמען עוונות, די זעלבע זאך וואס יסורים מאכט, די זעלבע זאך מאכט צדקה וחסד. אז איינער וואס מאכט צדקה וחסד דארף נישט די יסורים, ער דארף עס נישט פשוט, ווייל די זעלבע זאך, זאגט דער חתם סופר אין זוהר הקדוש הייסט די בעל יסורים הייסט מרא דירכין, און די בעל צדקה בעל חסד הייסט מרא דידין. האט יעקב אבינו געזאגט פאר יוסף הצדיק, שים נא ידך תחת ירכי, אנשטאט וואס איך בין א מרא דירכין א בעל יסורים, זאלסטו ווערן א מרא דידין, זאלסטו ווערן א בעל צדקה, וואס וועט מען פארדינען? אז ושכבתי עם אבותי אז עס וועט נישט זיין קיין מת. אז ס'איז דיין קהילה לא עומסת ואין הבן כמותו. ווייל אזוי דו ווילסט זיך נישט קאנוואליצירן, איך בין א וואליצירן, איז דאך איז דאך עס זיין לומד, איז דאך נישט זיין די קהילה לא עומסת, וואס איז זיין מיט קהילה לא עומסת? איז וואס איז די עצה? צו אים נאר יאצקו דו זאלסט ווערן א מראה ד'יודען א בעל צדקה. און דער וואס איז א בעל צדקה דארף דאך נישט קיין יאציר. צו אים נאר יאצקו תחת רייכען דו דיר זיין מראה ד'יודען אנשטאט מראה ד'רייכען, וואס טוט מען פארדינען אבער שרייבט אים אויף אויסער. זאגט דאך סתם סופר וואס איז געווען? סוף פרשה שטייט, ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, נאכן לוויה זעען אחי יוסף כי מת אביהם, וואס טייטש כי מת אביהם? זיי קומען צוריק פון די לוויה, און מ'זעט יוסף הצדיק זיצט אויף א כסא מלוכה, ס'איז נישט כי מת אביהם, ס'איז נישט כאילו לא מת, ס'איז נישט קיין בן כמותו, ווייל די טאטע איז דאך געווען א בעל יסורים און ער זיצט א כסא מלוכה, ויאמר אליהם יוסף אל תיראו, אנכי אכלכל אתכם, איך גיי אייך מאכן פרנסה, איך גיי אייך געבן פרנסה, איך גיי געבן צדקה, ס'גייט זיין מרא דידין אנשטאט מרא דירכין, ממילא וועט זיין כאילו לא מת. געדענקען אבער איך מיין וואס די געדאנק, די געדאנק איז אז מען דארף נישט קיין יסורים, מיט צדקה ביסטו פודה די יסורים ווייל דו דארפסט שוין נישט די יסורים, אז דו טוסט די חסד מיט צדקה דארפסטו שוין נישט די יסורים, יעדער איינער מיט זיינע שוועריקייט, יעדער איינער מיט זיין צדקה וחסד, אבער די געדאנק איז אז מען זאל מיטלעבן א אידן.

שתי לבבות, לאחר שיאכל אדם, לאחר שאוכל ושותה, אין לו אלא לב אחד. זאגט ער, דו ווייסט וואס די פשט איז? פארן עסן האסטו צוויי לבבות, דו פילסט דאך יענעם, דעם ארעמאן, נאכן עסן פילסטו אים שוין נישט, דעם הונגעריגן. דערפאר האט ער מקפיד געווען פארן עסן, מיטלעבן א צווייטן מענטשן, מיטלעבן א צווייטן, איר פארשטייט? דאס איז נישט נאר מיט עסן, מיט א גוט ווארט אויך. דו פארשטייסט נישט אז יענער איז רגיש, יענער איז אביסל רגיש, דו פארשטייסט נישט יענעמ'ס טעם, יענער דארף א גוט ווארט, דו פארשטייסט דאס נישט. דו פארשטייסט נישט וואס די וואס די קאצקער רבי זאגט באפם הרגו איש, מיט נאז קען מען הרג'נען א מענטשן. ביז דו קריגסט דאס נישט כאפסט דאס נישט. זאלסט קיינמאל נישט קריגן אבער פארשטיי, זאג יענעם א גוט ווארט.

וואס? ער האט געפרעגט דעם שר המשקים מדוע פניכם רעים היום, ער האט זיך נאכגעפרעגט פארוואס קוקסטו נישט גוט אויס, האט ער פותר חלום געווען, דעמאלט איז נתגלגל הדברים צו פרעה, פון דעם איז ער געווארן גרויס, נאר ווייל ער האט זיך נאכגעפרעגט וואס מאכט א צווייטער מענטש, פון דעם איז נתגלגל געווארן הדברים, ער האט זיך נאכגעפרעגט איז דא נאך א מענטש דא, ביסט, זיי נישט קיין עגאיסט, ביטע קודם שיאכל אדם יש לו שתי לבבות, פאר עסן פארשטייט ער יענעם, פארשטייסט? איינער האט מיר דערציילט, א אמעריקאנער, א גרויסער תומך תורה, האט ער מיר דערציילט, אז ר' שמואל בירנבוים זכרונו לברכה, ער איז געווען דער ראש ישיבה פון מיר אין אמעריקע, ראש ישיבה פון מיר אין אמעריקע, האט אים געזאגט דעם דעם גביר, האט ער אים געזאגט אזוי, אז יענע וואך האט מען געליינט, און וויאזוי שטייט דארטן יוסף הצדיק האט געזאגט צו די ברידער ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלקים לפניכם איר זאלט יעצט נישט זיין אל תעצבו זיי נישט בעצבות וואס האסט מיך פארקויפט אל יחר בעיניכם כי מכרתם פארוואס כי למחיה שלחני אלקים לפניכם יעצט רב שמואל בירנבוים האט געזאגט איך פארשטיי נישט, למחיה וואלט נישט געקענט אראפקומען שיין מיט א שיינע וואגן, א מלכות'דיגע וואגן, אנקומען אין תפיסה, פארוואס קוקסטו אזוי שלעכט, פותר חלום זיין און אזוי זאל ער אנקומען צו פרעה האט מען געדארפט פארקויפן אריבערגיין די אלע ענינים מיט אשת פוטיפר מיט די אלע, די אלע תפיסה אין בור זיצן צען יאר, וועגן דעם האט ער געדארפט אריבערגיין ווייל למחיה, למחיה קען נישט אראפקומען מיט א מרכבה שיין און פותר חלום זיין און אזוי ווערן גרויס.

ס'איז געגאנגען דארטן מ'האט געזאגט למנצח לבני קרח מזמור און דארטן למנצח דארטן געוויינט מן המיצר מיין טאטע האט קודם ברוך געזאגט מן המיצר דארטן די פסוקים געוויינט דארטן כדרכו שפעטער ער בלאזט ער נעמט דעם שופר ברוך אתה השם אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמוע קול שופר ברוך אתה השם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה נעמט דעם שופר איר הערט יעצט? אזוי האט מען דארטן געהערט. גארנישט געהערט. גארנישט. א וואנט. דקות ארוכות. ס'רירט זיך נישט. ס'רירט זיך נישט. מיין טאטע זיכרונו לברכה, ער האט נישט געקענט בלאזן. ער האט חודש אלול נישט געקענט. ער האט נישט געקענט מאכן קיין שברים, קיין תרועה. ער האט עס נישט געקענט.

איינער האט מיר געפרעגט צו מען מעג עס מאכן, ווייל ס'איז שוין געהאלטן נאך די ברכות, צו מען מעג מאכן, האב איך אים געזאגט אז טאמער ס'איז א שאלה איז דארף מען עס טאקע נישט מאכן. אן די גאנצע צוזאמענברענגען א שאלה איז זייער זייער אן. נאר רבי אברהם גענעכאווסקי האט אמאל געזאגט אז ס'דא א רב עקיבא אייגער, א אינטערעסאנטער רב עקיבא אייגער אין א תשובה, אז די שרטוט אין א ספר תורה אויב ס'גייט שיף איז כשר די ספר תורה,

זאגט ער איך פארשטיי נישט דו קענסט זאגן מנשה גיי דו אריבער דא אפרים גיי דו אריבער דא און האלטן גלייך די הענט וואס דארף זאגן וואס מאך מאך אזוי די הענט די קשיא פרעגן אלע האט מיר געפאלן די תשובה האט ער אים געענטפערט די קען מיר זרוף זיין וואך האט אים געענטפערט אזוי נאר מען זאנקע קליינע אינגלעך ס'איז געווען א מחלוקת דא אין שיטה יא יעקב אבינו האט געהאלטן אפרים דארף זיין פאר מנשה און יוסף האט געהאלטן מנשה פאר אפרים וואס זי האט אמת צו זיין ציווע שטייט

ער שטייט נאך זיינס און ער וויל שלום. גיב זיך א ריר פון פלאץ, געב זיך אביסל א ריר און בויג זיך אביסל. ווי זאגט די וועלט א ווערטל, אז דאס שטייט דאך אין מגן אברהם, דאס איז נישט קיין ווערטל, אז דער מגן אברהם ברענגט די מהריל, דער מגן אברהם איז נישט קיין מאשין, ברענגט די מהריל אז ער האט צוזאמען האט געהאט א ספעציעלע טלית שבת, און מוצאי שבת גלייך מקפל געווען דעם שבת מיט דעם טלית, פארוואס? כדי להתעסק במצוה מיד, מאכן גלייך מוצאי שבת מאך א מצוה, האט ער צוזאמען גענעמט דעם טלית, נישט צוזאמען, מקפל געווען.

די אזוי די מדרש די וואך א מורא'דיגע מדרש די מדרש זאגט על ראש אפרים והוא הצעיר זאגט די מדרש ולמה זכה אפרים לכך פארוואס האט אפרים זוכה געווען אז ער איז פאר מנשה דאך נישט נאר דא ס'איז אין אלעס ער איז בדגלים פאר מנשה בדגלים במלכים בקרבנות דער מדרש רעכנט אויס דארטן אלסדינג פארוואס איז זוכה געווען אפרים פאר מנשה פארוואס זאגט די מדרש מפני שהיה ממעט עצמו ווייל ער האט זיך קליין געהאלטן ווייל שהקדוש ברוך הוא אוהב, דער רבונו של עולם האט ליב כל מי שמשפיל עצמו, כי רם ה' ושפל יראה, זאגט דער מדרש ומי לחשך שהוא משפיל את עצמו, פון וואנט ווייסטו ער האט זיך משפיל געווען? זאגט דער מדרש, שנאמר על ראש אפרים והוא הצעיר, שהיה ממעט את עצמו, ווייסט פארוואס על ראש אפרים? ווייל והוא הצעיר, ווייל ער האט זיך ממעט, אבל מנשה, זאגט דער מדרש, היה יוצא ונזקק עם אביו לעסקיו, ער האט געדארפט גיין מיט די. מיט געווען פארנומען מיטן טאטן מיט די ביזנעס לעסקיו נישט ביזנעס איז אמר הקדוש ברוך הוא הואיל ומיעט את עצמו ווער אפרים יזכה לכבוד הזה פירט אויס אויף דעם די מדרש ומה אם קטן שהיה ממעט את עצמו זכה לכבוד הזה איז גדול שממעט את עצמו על אחת כמה וכמה קליין האלטן קליין האלטן מיינט מען נישט גענאדי הכנעה אביסל ווייל דער שם משמואל טענה'ט, ער זאגט עס די וואך גאר אויף א שארפן נוסח, ער זאגט דאס איז הכנה אויף שובבים. וואס איז געווען? ער טענה'ט עס אויף א וואלט ער נישט אויף זיי זיע צו. ער זאגט סוף פרשה שטייט, ויראו אחי יוסף כי מת אביהם האבן זיי געווארט, זיי האבן געכאפט א פחד פון יוסף הצדיק, האבן זיי געשיקט זאגן ויצוו אל יוסף לאמור כה

און ממילא האבן זיי געוויסט, האבן זיי געהאט א פחד, יעצט הערט גוט וואס ער זאגט, ווי די שם משמואל, גם ידעו והבינו, שכל צרה הבאה לאדם, יעדע צרה וואס קומט אויף א מענטשן, פארוואס קומט דאס? נאר וועגן איין זאך, זאגט ער, דאס האבן די שבטים, וועגן איין זאך, בכדי שיכנע וישפיל את גאוות לבו, ווייל ער זאל ווערן א נכנע, דאס איז די גאנצע. ער ברענגט א פסוק אין איכה, שטייט אין פסוק, כי לא ענה מלבו ויגה בני איש. זאגט די תרגום, ארום מן בגלל דלא עני גבר ית נפשיה ואעדי זחוחא מליבו, וואס הייסט ווייל ער האט נישט, ווייל ער איז נישט זיך משפיל, ער איז נישט, ער וועט, ער נעמט נישט אוועק די זחיחות הדעת, לא עני גבר ית נפשיה טייטש איז, ער פילט נישט ער איז א עני, ער נעמט נישט אוועק די זחיחות הדעת, נאר וועגן דעם נעבעך ויגה בגין כך גרם לאסתקפא תביר תבירא בבני אנשא דאס ברענגט דעם שבר וצרה ביי מענטשן ווייל ער איז נישט קיין נכנע ווייל ער איז נישט קיין נכנע איר ווייסט דער הייליגער רמ"ק דאס איז די איינציגסטע סגולה וואס שטייט אין ספר פון הייליגן רמ"ק אין תומר דבורה ער זאגט א סגולה נפלאה צו פטור ווערן פון צרות זיין א נכנע דאווענען מיט הכנעה וויינען מיין נישט גייט מיר גוט ניין זיי הכנעה דאס איז ווייל ווייל דער אייבערשטער האט איר געהערט זיין לשון ער זאגט אז די צרה קומט פשוט אז דער מענטש זאל זיך נישט זיין א נכנע אזא שטייגער שטייט אין תורה אור אין פרשת מקץ די בעל התניא ער זאגט דארטן אז די גמרא דערציילט אין סנהדרין צדיק ו' דערציילט די גמרא אז פארוואס איז סנהדרין געווארן פארוואס איז נבוכדנצר געווארן מלך על כל העולם לו לזרעו אחריו דריי דורות פארוואס ווייל ער איז געלאפן פארן כבוד פון אייבערשטן דריי טריט און ס'איז געווען דער בריוו דארטן וואס מ'האט ארויסגעשיקט יא איר געדענקט מ'האט געשריבן יא בקיצור ווייל ער איז געלאפן דריי טריט פאררעכטן דעם בריוו וועגן כבוד שמים אויפן כבוד מען האט געשריבן קודם דעם מלך און שפעטער דעם אייבערשטן האט ער געהייסן פאררעכטן ער איז געלאפן דריי טריט וועגן די דריי טריט זאגט די גמרא אין סנהדרין צדיק ו' אז וועגן די דריי טריט ס'איז דא א גירסה פיר טריט איז דאס געווען וועגן די דריי צו פיר טריט פסק לו לזרעו אחריו מלוכה דריי דורות דריי דורות זאגט דער בעל התניא ס'איז נישטא קיין איד וואס האט נישט געמאכט די דריי טריט קומט זיך אים נישט כל טוב שבעולם ס'איז נישטא קיין איד וואס האט נישט געמאכט די דריי טריט פון נבוכדנצר הרשע. קומט זיך אים נישט גאר. זאגט די בעל התניא, איז פארשטיי גוט אז די, אזוי זאגט ער, ואין לך אדם מישראל שלא כיבד המקום בכך, איז וכל טוב העולם הזה כדאי לו. אלא, פארוואס קומט יסורים? היסורים באים נאר לבטש את האדם להכניעו להשפיל גסות רוחו. ער זאל ווערן א נכנע. ער זאל ווערן א נכנע להכניעו להשפיל גסות רוחו כמו שאומרים חז"ל טוב מרדות אחת בליבו של אדם שכשעיניו רואות שהיסורים באים עליו נשפל דעתו ונעשה נכנע והי' יקר בעיני השם זיין א נכנע נישט קיין חלילה קיין טרייפענע עצבות א נכנע ער ווערט א נכנע והי' יקר בעיני השם איז זאגט די שם משמואל, זיי האבן געפילט אז ס'גייט דא ווערן אזא זאך, און זיי געלאפן צו יוסף, זיי האבן געפילט ס'גייט דא ווערן א גלות, פארוואס? וואס איז די גאנצע יסוד? ווייל דער רבוש"ע וויל מ'זאל ווערן א נכנע, האבן זיי געזאגט די שבטים, דארף איך ווערן א נכנע פאר פרעה, וילכו גם אחיו ויאמרו הננו לך לעבדים, איך ווער א נכנע פאר דיר, און ערלעדיגט, ס'איז בעסער א נכנע פאר אידן ווי ווערן פאר פרעה, דאס איז די פשט, מיט דעם פארענטפערט ער די קשיא, זיי האבן נישט געווארט אויפן שליח זאל צוריקומען. ווייל זיי האבן געזאגט אויב זיי האבן געפילט אז ס'קומט דא צרות, און פארוואס דארף קומען די גלות נאר ווייל מ'זאל ווערן א נכנע, ער ברענגט דא דעם גאנצן לשון, איז ממילא האבן זיי געזאגט לאמיר שוין ווערן א נכנע צו דיר, נישט צו קיין פרעה הרשע. ס'איז א לימוד ארום און ארום, נישט דארפן קיין אנדערע הכנעות, זיי בעסער א נכנע צו אין שטוב אמאל צו דא, זיי זוכן זיך נישט קיין אנדערש. האט ער געזאגט, זוך זיך, זוך זיך נישט די הכנעה, דאס דארף זיין ערגעץ אנדערש, מאך עס ווי מ'האט דיר צוגעשטעלט דארטן, זיי די נכנע.

וגם על דרך זה שובבים הם מלשון שבירה, היינו להיות ליבו נשבר בקרבו, מלשון כי שבבים יהיה עגל שמרון, וזה, צו זיין א לב נשבר, יותר טוב מכל תעניות ימי השובבים, והוא רחום יכפר עון. אזוי שרייבט דער בעל שם משמואל. ער זאגט אז די שברון לב דאס איז די מזכך. וואס געזאגט דער הייליגער רמ"ק אין תומר דבורה, זאגט די סגולה צו אוועקנעמען די אלע צרות, צו זיין א נכנע ביים תפילה, דאווענען מיט הכנעה, זיין דאווענען מיט הכנעה. שטייט דאך אין ארי הקדוש פוסקים ברענגען אז אויסער ד' ווען זיי זיך האלטן פאר ד'. דאס דארף מען גארנישט זאגן אז די די ערשטע הכנה און די לעצטע הכנה און די מיטלסטע הכנה איז נאר מיט שעות רציפות בתורה. אוי שעות רציפות בתורה די די טעג וואס עס קומט דאך די שובבים. אוי אוי. דארף מען שוין אביסעלע. אה? און וואס איז ער מיט געלט? ווי איז זיין פרנסה? זאגט ער יששכר חמור גרם יששכר תורה, ויהי למס עובד, די גמרא זאגט אז מ וסמך שבלוחות, בנס היו עומדין, וואס איז דאך געווען חקוק משני עבריהם, איז א שלאס מ, א ענדע מ, מיט א סמך איז דאך א רינדעכיגע, ווי אזוי קען זיך עס האלטן, ס'איז דאך געווען אריינגעלעכערט פון אלע זייטן, נאר ס'איז געשטאנען בנס, זאגט ער יששכר חמור גרם, מ'ווייסט וויאזוי איך זאל לערנען, פון ווי איז זיין פרנסה, ויהי למס עובד, פונקט ווי די מ וסמך, בנס היו עומדין, ס'עט קומען. ס'וועט קומען. אבער פארשטייט זיך די די די די בלאט גמרא די די די רב עליע ראטה זאגט אז רב שלומקע זוויהלער האט אים געזאגט אמאל וויפיל האט נישט גערעדט אזעלכע ווערטער האט אמאל געזאגט אז ס'קומט דא אריין אינגעלייט דורכן טאג וואס זעהן אויס ווי בהמות ווייל זיי האלטן פאר א בלאט גמרא רב שלומקע האט עס געזען. היינט נישטא ווער זאל עס זען אבער איך דארף עס צו מיר אליין זען. איך זאל נישט אויסקוקן ווי א בהמה. א בלאט גמרא. ווי פלעגט ער זאגן רבי גאדל אייזנער. אז עס שטייט תורה מביאה און מביאה לידי מלא, וואס ס'ברענגט צו תורה שטייט נישט. גייט צו צום ספרים שאפע מאך אויף די גמרא. כאילו דא שטייט וואס ס'ברענגט. אדער נישטא. נישט אזוי האט געזאגט דארטן אז פארוואס פרשת בשלח דינסטיג זאגסטו פרשת המן איז גוט אויף פרנסה פארוואס נישט דינסטיג פרשת יתרו זאגן עשרת הדברות דארט טוען נישט קיין סגולות מאך אויף א גמרא און דאס דאן פארשטייסט עס זאגן עשרת הדברות דינסטיג פרשת יתרו צו בלייבן מיט עשרת הדברות לערנען מאכט אויף א גמרא און נעמט זיך לערנען די וואכעדיגע סדרה מאשר שמנה לחמו באקאנט דעם מדרש תלפיות ס'ברענגט אז אשר בן יעקב עומד על פתחו של גיהנם וכל מי שיודע משניות מוציאו משם לאזט נישט אריין אין גיהנם, דאס טייטש מאשר שמנה לחמו, שמנה אותיות משנה, מען גנב'ט נישט דאס, נישט דאן מיר, מדרש תלפיות, און דערציילט נאך, און אז דער, דער צמח צדק האט אמאל געפרעגט דעם בעל התניא, זיין זיידן, ויחי יעקב בארץ מצרים? אין מצרים קען מען לעבן? מצרים איז דאך ערות מצרים. ווי זעט איר געשט? דארטן שטייט נאך ויחי? ווי אזוי? האט ער אים געזאגט אז יענע וואך שטייט ואת יהודה שלח לפניו להורות לפניו גושנה. וואס שטייט ואת יהודה שלח לפניו להתקין לו בית תלמוד. זיין בית תלמוד צום לערנען. מיט די בלאט גמרא קען מען לעבן איבעראל. אז מ'האט א בלאט גמרא קען מען לעבן. יא. ווי האט ער געזאגט דארטן איינער האט געשריגן וכי יעקב אידן זאלן לעבן בארץ מצרים מצרים זאלן גיין אין דרערד. זיי אזוי חליפות נו. אחי יעקב דער איד זאל לעבן דער מצרי זאל גיין אין דרערד ס'איז איינער געקומען צום הייליגן סאטמארער האט אים געזאגט עפעס א גוי דארטן זיין באס רודפט אים פאניקט אים האט דער סאטמארער האט אים געזאגט אז ער זאל תשובה טון האט ער געזאגט ער איז א גוי נו דאס האב איך געזאגט תצא רוחו ישוב לאדמתו נו די תשובה טון ישוב לאדמתו